א גוטן ערב שבת קודש, פרשת כי תצא. באמת כ'האב שוין געזאגט א שיינע לאנגע דרשה מיטן אייבערשטנ'ס הילף איז אויף קעסטל איינס, און יעצט זאג איך נאך א דרשה ווייל ס'איז געווען א טראגעדישע זאך אין ארץ ישראל, איינער וויזל נעבעך געהארגעט געווארן, א טאטע פון צוועלף קינדער, ער האט געפירט א קינד אונטער די חופה דאס צווייטע קינד, און ער האט איבערגעלאזט דרייצן יתומים, צוועלף קינדער מיט א פרוי, ס'איז ממש ס'איז א הארצרייסעניש, זאג איך א דרשה. יענע דרשה האב איך שוין געענדיגט. און ס'גייט יעצט ארויף אויף דעם קעסטל אבער איך מוז, קעסטל צוויי, אבער איך מוז צולייגן אפאר ווערטער. אברהם אבינו איז געווען דער אב המון גוים, ער האט אלע גוים געזאגט ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, נמרוד האט אים געוואלט הרג'נען, זאגט ער פאר זיין טאטן איך האב נישט קיין מורא מיך אויסצוטענה'ן מיט נמרוד'ן, פרעגט ער אברהם אבינו פרעגט נמרוד'ן, דו האסט באשאפן די זון און די לבנה? זאגט ער, הונדערט פראצענט, איך בין דער גאט פון די וועלט. זאגט אים אברהם אבינו, ווייסטו וואס, איך מאך מיט דיר א געשעפט. אזוי זאגט דער פרקי דרבי אליעזר און מדרש תדשא, אברהם אבינו זאגט, איך מאך מיט דיר א געשעפט, ווילסט איך זאל דיר גלייבן? דו האסט דאך באשאפן די וועלט, און דו האסט באשאפן אז די זון זאל ארויפגיין פון מזרח און אראפ אויף מערב, לאמיר זען, מארגן אינדערפרי זאל די זון ארויפגיין אויף מערב און צוריק אראפגיין אויף מזרח. דעמאלט וועל איך וויסן אז דו האסט באשאפן די וועלט, און טאמער נישט ביסטו גארנישט ווערד. און אזוי ווי ער האט נישט געקענט באש מאכן אז די זון זאל גיין פארקערט, האט אברהם אבינו אים געלאכט אין פנים און געזאגט דו ביסט נישט קיין באשעפער, דו ביסט גארנישט. האט ער אים אריינגעווארפן צוועלף יאר אין איין תפיסה און דרייצן יאר אין א צווייטע תפיסה, און נאכדעם האט ער אים נאך אריינגעווארפן אין א קאלכאויוון. און דאס איז וואס אונז זאג מיר יעדן טאג, אתה הוא ה' האלקים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים, די שטאט האט געהייסן, יו אר, אור, און כשדים איז געווען דער קאלכאויוון. על כל פנים, ס'שטייט אין די גמרא בבא מציעא דף פ"ה עמוד א', זאגט די גמרא, אברהם אבינו האט געבעטן ביים אייבערשטן, איך בעט דיך ברחמים, געב מיר א לאנגע ווייסע בארד, פארוואס שיהיו דברי נשמעים, ווער גייט ארום, א מענטש האט נישט קיין צורה, האט נישט קיין הדרת פנים, געב מיר א געהעריגע לאנגע ווייסע בארד. אזוי ברענגט די גמרא אין מסכת בבא מציעא. על כל פנים. וואס איך וויל פון דעם זאגן איז, אוודאי מער פרעזענטעבל אז ס'קומט איינער מיט א ווייסע בארד און ער פארקויפט אז ס'איז דא א באשעפער. מ'זאגט אויכעט ביי רבון כל העולמים וואס מ'זאגט פרייטאג צונאכטס זאגט מען, ס'איז דא אין אזא נוסח, נישט יעדער זאגט עס אזוי, ויהיו דברי נשמעים לעבודתך. און ס'איז דא נאך א נוסח ויהיו דברי נשמעים לעבודתך וליראתך. ס'איז א מורא'דיגע זאך מתפלל צו זיין אז מ'זאל אויסהערן דעם מענטש ווען ער טוט פאר'ן כבוד שמים, ווייל. ס'איז גענוג שווער צו טון פארן כבוד שמים מיט די אלע צרות מיט רדיפות, דארף מען נאך כאטש האבן אז מען זאל זיין ווי מען זאגט פרעזענטעבל, און מען זאל האבן חן ביי מענטשן, ויהיו דברי נשמעים לעבודתך, און אזוי ווייטער. על כל פנים, אסאך מאל אז מען הערט מיך אויס, מיין הערן הערן אויס שווערע צענדליגער טויזנטער מענטשן, אבער. אז מ'פאלגט געט עס אסאך חיזוק. קאלט מיך אן יעצט איינער אז ער גייט אין פאפא מקווה אין ווילימסבורג, און ער זעט דארטן א איד, א עלטערע איד זיצט דארטן, ער זעצט זיך אראפ מיט א בענקל, פרעגט ער אים אנטשולדיגט וואס טוט איר דא, דאס איז שוין אויך א מורא'דיגע אויפטו, ווען א איד חזיר'ט זיך ארום אין א מקווה גייט יעדער צו פרעגן, העי, וואט אר יו דואינג היער? דאס איז א זאך וואס אמאל נישט געווען, דאס איז א געוואלדיגע געווינס, אז איינער שטופט זיך אריין צו א קינד שרייט דאס קינד חזיר אוועק איך שלעפ דיך אריין אין מקווה, אזוי ווי איך האב אויסגעלערנט, טאנץ אויף אים ארויף אויף די בארד און שלעפ אים אראפ. עניוועי, למעשה זאגט ער אים איך וועל דיר זאגן שטיל אין אויער, זאגט ער פאפא האט מיך אריינגעשטעלט דא איך באקום דא וועידזשעס, ס'איז דא א נייע תקנה סגייט נישט זיין קיין מקווה אן השגחה. פרעגט ער פארוואס נישט? זאגט ער דו הערסט נישט אויס נחום ראזענבערג וואס ס'גייט פאר? זאגט ער איך הער אים אויס, כ'האב נאר נישט געוויסט אז וועגן דעם האט מען דיך אריינגעשטעלט, א איך הער אים אויס רעלידזשעסלי. נאכדעם זאגט ער האסט געהערט וואס ער האט געזאגט אז ס'איז געווען א פראבלעם ס'איז נישט געווען קיין ליכט אין ביים ויחי יוסף יארצייט שבת ואתחנן דאכט זיך מיר איז געווען, און מען האט מאלעסטעט א בחור און דער בחור לויפט ארום וויינען יעצט, און די סוף גייט זיין ס'וועט צוקומען צו די פאליס און ס'וועט זיין א ריזיגע לאוסוט, ווייל צו מען קען יענעם איינזעצן צו נישט, צו יענער קען יעצט זאגן ווער יענער איז געווען אין די טונקל ווייס איך נישט, און ער אליין שרייט ער ווייסט נישט, אבער אויף א לאוסוט איז עס גענוג גוט, סא עניוועי מען האט זיך גענומען אין די הענט, ברוך השם ויהיו דברי נשמעים לעבודתך וליראתך, הייליגער באשעפער ס'געבט מיר אזויפיל חיזוק, כ'האב ממש, כ'האב אן עונג שבת, דעם שבת זאל איך האבן אן עונג שבת, אבי די ארבעט איז נישט געגאנגען לבטלה, ווייל וואס איך האב מיטגעמאכט מיט דעם מלחמה דאס ווייסט קיינער נישט, עס גייט יעצט ארויסקומען א בוק, ס'גייט הייסן מיין קאמף, ניין, דאס האט היטלער געשריבן, מיין קאמף, עטס זענטס היטלערס, עטס האטס געוואלט אומברענגען. אז מען זאל נישט זיין האבן קיין קדושה ביי אידן, מיינס גייט הייסן מלחמה לשם בעמלק מדור דור, דאס גייט זיין די טייטל פון דעם ספר, עניוועי דאס איז נאר געווען צוגעלייגט א שטיקל, יעצט קומט א שיעור פון מסתם אנדערטהאלבן שעה, און ס'איז אביסל חיזוק און אביסל מוסר, דאס איז דער אלול שיעור, דאס איז נישט דער שיעור פון פעדעפיילס. אין ערב שבת קודש פרשת כי תצא, איך האב שוין געמאכט מיין שיעור, געמאכט א שיעור וועגן די פעדעפיילס, כ'מוז מאכן א שיעור פאר אלול אויך עספעשעלי, די וואך ס'איז געשען אן אומגליק א טאטע איז אהיים געפארן פון די חתונה אין ארץ ישראל אין רחובות, הייסט וויזל.

יעדער מענטש וואס האט חתונה געמאכט קינדער ווייסט אז ביי יעדן קינד דארף ער לערנען א נייע מסכת אין הלכות מחותנים, יעדער מחותן איז אנדערש געבויעט, און ס'דא, איך פלעג אייביג זאגן, מ'פלעגט אנטראגן א שידוך, פלעג איך זאגן, קודם פרעג נאך ביי וועלכן קינד יענער האלט, ווייל טאמער האלט ער ביים ערשטן קינד ווייסט ער נאכנישט וואס ער וויל, מיט דעם זאלסטו אפילו נישט אנהייבן. און יעדער האט זיך זיין אנדערע דורכגאנג אסאך מאל איז דא א משפחה וואס זענען דורך א געוויסע טראמא מיט אנדערע זאכן יעדער קוקט אויפן לעבן אנדערש נאכדעם איז דא אמאל איז דא א פערציג יעריגער מחותן מיט א זיבעציג יעריגער מחותן די קוקן שוין אויפן לעבן אנדערש געווען אמאל מען האט גערופן געווארט אויף א עלטער זיידן צו די חופה און ער איז נישט געקומען מ'איז אהיים געגאנגען זעהן דערשראקענערהייט אפשר איז ער געשטארבן חלילה זעהט מען ניין ער זיצט און ער עסט א מחיה. זאגט מען זיידי, מען מאכט דאך היינט נאכט חתונה ביי אן אור אייניקל. זאגט ער, אוי קינדערלעך, עטס מאכטס ענק נאך אלץ נאריש מיט די זאכן. יעדער קוקט אויפן לעבן אנדערש. עניוועי. סאו, קיינער שלאפט נישט רואיג די לעצטע וואך צוויי דריי פאר ער מאכט חתונה. נאכדעם האלט מען אין איין זשעבזשען א תפילה צום אייבערשטן אז ס'זאל געלונגען, ווי האט אונזער הייליגער רבי געזאגט דער דברי יואל. איינער איז אים געקומען זאגן, זעהסט אים רבי, איך האב מיך געלאזט אנטראגן דעם שידוך און יענער האט נישט געוואלט, יעצט האט ער חתונה געמאכט מיט אן אנדערן. האט אים דער רבי געזאגט אזוי, א שידוך וואס איז נישט געווארן זאל דיר קיינמאל נישט באנק טון, ווייל ס'איז נישט געווען פון הימל. און א שידוך וואס איז יא געווארן זאלסטו זיצן און בעטן טאג און נאכט ס'זאל זיך האלטן. מי יעלה בהר השם איז זייער גרינג, מי יקום דאס איז די פראבלעם. ס'איז דא מענטשן וואס ווערן עשירים מולטי מיליאנערן נאכדעם פארלירן זיי אלעס. בקיצור, איר דארפט וויסן, א איד מאכט חתונה, ער האט נישט קיין שום ריזען געהאט פארוואס ער האט געדרייווט. יעצט איך וויל נישט דער עולם זאל שלעכט פארשטיין, איך מיין אים נישט חלילה וויי צו טון און זיין משפחה, איך מיין אז ממני ילמדו וכן לא יעשו. יעדער זאל זיך אויסלערנען, גיי נישט אין די וועדינג האל מיט א קאר. חוץ פון דעם קען זיין ער האט געטרינקען אויכעט, ער איז נישט געווען גענוג שיכור ער זאל זיין דראנק אבער ס'שלעפט איין די מענטש, מ'האט געטרינקען לחיים, מ'האט זיך אנגעווינטשן. טריי צו לעבן א נארמאל לעבן. וואס איז? קאסט נאך הונדערט דאלער צו נאך צוויי הונדערט דאלער א טעקסי אהיימצוטראגן יעדן? ער איז געפארן מיט עפעס א קראנקן צום עירפארט ווייל יענער פארט אויף די שווייץ זיך ערהאלן און ער איז געפארן מיט א קאפל וואס האט שוין געוועזן חתונה געהאט איז ער געפארן זיי אראפלייגן אין אשדוד. און ער איז געפארן מסתמא אויף קאליפארניע און אויף סעינט לואיס און אויף פיטסבורג און אויף ניו יארק, העי, וועיט א מינוט, ביסטו נישט קיין מחותן נאך די חתונה, גיי שלאפן, דארפסטעך מארגן אויפשטיין צום זמן קרישמע און תפילה, און דארפסט זיין אויסגערוהט ווייל מ'גייט מארגן נאכט נאכאמאל טאנצן. סאו, איך וויל איהם נישט וויי טוהן, איך וויל נאר אז דער סיסטעם זאל זיך אויפהערן, ווערטס רעאליסטיש. כ'האב געהאט זייער א נאנטן ידיד, ער האט געהייסן ר' שמשון פינקוס. געוואוינט אין ארץ ישראל האט ארויס געגעבן ספרים אויף אסאך עניינים אויף תפילה געווען איינער פון די גוטע רעדנערס אין דעם דור ער פלעגט קומען אויף אמעריקע זאגן דרשות אויך איז געווען איינמאל ערב פסח איז ער געפארן זאגן פיר דרשות פון איין פלאץ צום צווייטן ס'איז זייער גוט ס'איז זייער הייליג אבער די כוחות האבן עס אים נישט אויסגעהאלטן א מענטש מוז זיך דורך ווי מ'זאגט איזיל ואימלך בדביתי איך מוז זיך דורכשמועסן מיט מיין ווייב. אין דעם קעיס הייסט די ווייב זיין זיין גוף טוט הויכע נשמה'דיגע זאכן אבער מיטן גוף קען מען זיך נישט ארומרצח'נען. בקיצור ער איז געפארן פון באקן מצות און ער איז איינגעשלאפן, א טאג פאר פסח איז געווען און בום ער איז געהארגעט געווארן האט מיטגערופן גענומען זיין טאכטער וואס איז מיטגעפארן אויכעט אויף עולם הבא. ס'איז זייער פיין צו גיין זאגן מוסר מיט אלעם באט עווריטינג העז טו העוו. א געוויסן לימיט וויפיל איך מעג און וויפיל איך קען, וויאזוי שטייט דארטן שיחות חולין של תלמידי חכמים צריכים לימוד, לימוד הייסט מען דארף עס אפלערנען, תלמיד חכם זאגט עפעס, לימוד הייסט אויכעט לימיט, LIMIT, א לימיט וויפיל איך מעג און וויפיל איך קען, וויפיל דער גוף ערלויבט מיר. איך מיין נישט חס ושלום צו קריטיקירן די מענטשן, זיי זענען הייליגע מענטשן, זענען גרעסערע מדריגות פון מיר, אבער עט די ענד אוו די דעי איז עס זייער זייער דעינדזשערעס, מען דארף וואטשן וויפיל דער גוף קען, מסירת נפש יא, אבער אויכעט נאר מיט וויפיל מען קען. סא דאס איז די גשמיות'דיגע פוינט אוו וויו, אבער יעצט לאמיר צוגיין צו דעם רוחניות'דיגן פוינט אוו וויו, ס'איז עלול איך האלט ענק אין איין זאגן ארץ ישראל איז אין א מורא'דיגע סכנה, די פליישן וואס מען ברענגט אריין איז אלעס נבילות וטריפות, די הויט וואס מען האט אריין געברענגט אויף אלע ספרי תורה זענען געווען פון בשר שפנים, פון טרייפענע בהמות, פון אליגעיטער סקין, יעצט האבן מיר זיך ארום געשלאגן האט מען עס אביסל אפגעשטעלט. מען האט געטראפן אז די עדה ברענגט פון די אראבער טרייפע פלייש, און טובי' חוטא זונטאג מאנטאג האט מורא צו עפענען זיין מויל, מען גראבט טויטע, נישט יעצט וואס מען גראבט יעצט איז נאר א תוצאה פון וואס די אתרא קדישא גראבט יארן אין נשר, זיי. געגראבן איבעראל, זיי האבן געגראבן אין בית שמש אויכעט, זיי האבן געטראפן פיר אלטע מערות פון און מ'זאגט אז דאס איז נאך אידן וואס האבן געגעסן פון דעם קרבן פסח בזמן שבית המקדש היה קיים, מ'האט זיי געגעבן עפעס א פיר פינעף דירות און גרויס געלט און זיי האבן עס מפנה געווען, ס'איז דא פיקטשערס ווי זיי זענען עס מפנה מיט גרויסע בזיונות, כ'האב עס געהאט אמאל אויף מיין בלאג, ס'איז א אומגליק וואס דארט גייט פאר, סאו ווי דו געסט דיך א קוק אום. אין וועלעכע הלכה אין וועלעכע כשר'ע זאך אונז זעמער דאך אזוי אזוי צו צעבראכן אונז זעמער גארנישט מיט נישט סא יעצט גיי הייב אן און אויסרעכן טריי אויסצופיגערן בשל מי הרעה הזאת ווער ס'האט געמאכט דעם חורבן אז די וויזל איז אזוי ביטערליך אומגליקליך אוועק מ'האמער נישט קיין אהנונג וואס גייט פאר אין די שחיטה אין פוילן, ס'איז אלץ נבילה טריפות, האט מיר געזאגט א שוחט אז זייער פון די רבנות זייערע שאלות האט די עדה אפגעקויפט פאר פסח און מ'מאכט א חלוקה פון דעם, און מ'טוט א טובה פאר אלע אידן אז מ'פרעסט אן זיי מיט זייערע קינדער מיט נבילות וטריפות. יעצט איז דא די געי פארעיד געווען אין ירושלים עיר הקודש, דאס איז אזא מין. מרידה במלכות שמים, דער אייבערשטער זאגט דאך ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, דער אייבערשטער זאגט פאר אונז איין זאך, ולא תטמאו את ארצי, און דער אייבערשטער זאגט אז דו'סט מטמא זיין מיין לאנד וועט מען דיך ארויסווארפן כאשר קאה את הגוי. ווי מען כאפט זיך אן איז עס אין דר'ערד. רבנים זענען לצים. ישראל האגער אין ארץ ישראל, ער זאגט אז מען טאר נישט האבן טעכניקע, עס איז די ארגסטע זאך וואס איז דא, אלל אוו א סאדען ווייסט וואס עס געשעהט, שטעל דיר פאר וויזשניץ שיקט ארום אז זיי פארקויפן די סיטס פון בית מדרש אויף א קאמפיוטער, ווער ס'וויל זאל אריין קומען זאל אריין פרעסן, און דו ווייסט וואסערע א ליצנות דאס איז? וועגן דעם ווען איינער ווייסט ער'ט עס נישט קענען דורך מאכן און מען קומט אים פרעשערן דער עסקן גייט אוועק אבער ער לאזט איבער דעם רב צו צושלאגן און צו צו'הרג'ט פארוואס ווייל דער רב שרייבט אונטער אז מען טאר נישט און נאכדעם ביי אים אין אפיס טוט מען אלעס די זעלבע מיט אלע טעכנישע זאכן. איז וואס ווייזט דאס? דאס ווייזט פאר די יוגנט ס'איז נישט דא קיין מנהיגים ס'איז לצנות. יעצט אויב סרול האגער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך פארוואס זאל איך גלייבן אז דער באטרא רב האט זיבן פלעצער איבער די וועלט וואס ער שעכט אז ער ווייסט יא וואס טוט זיך מיט זיך? און פארוואס זאל איך גלייבן אז די עדה החרדית געט אונז כשר'ס ווען טובי' חוטא זונטאג מאנטאג האט מורא פאר די אלע איינגעשטעלטע זיי קענען אים פארסמ'ען זיי קענען אים סתם ארויסווארפן? דאס איז חברה וואס זיי ברענען, זיי האבן אנגעברענט דארטן יעצט אין ארץ ישראל, זיי לאזן נישט אז מען זאל גראבן, זיי מאכן הפגנה, איך בין אויכעט דערפאר אז מען טאר נישט גראבן, איך האלט אויכעט אז מען טאר נישט גראבן, יעצט גייען זיי זיי באגראבן סלאנים, לאידך גיסא דא, מען זעט אויפן טעלעוויזשן קליפס וואס מענטשן וואס האבן פארלוירן דארט אסאך געלט זאגן סלאנים איז אן ערליכער. ער איז נאר ביטער אריינגעפאלן, ער איז א בהמה, ער האט זיך אונטערגענומען א זאך וואס ער קען נישט. אבער נארמאל איז ער אן ערליכער, ס'איז געווען א פלאפ, ווייל ער האט שוין געבויעט אמאל הייזער, און ס'איז נישט געווען אונטער דעם קברים, אדער ס'איז יא געווען מ'האט נישט געוואוסט, און מענטשן זענען זיך מחיה. דאס איז אונזער סיסטעם. אונזער סיסטעם איז, א מענטש וואס ער טוט, קודם באגראב איך אים, פארוואס? ווייל ס'איז דא צען מענטשן וואס ווילן זיין אזוי ווי גרויס ווי סלאנים. קודם באגראב איך יענעם. איי כלל ישראל ליידט פון דעם? הו קעירס היינט? דאס איז א מוראדיגע בראך. יעצט לאידך גיסא, צו סלאנים איז יא ערליכער צו נישט, פליעט ארום דא צעטלעך אין גאנץ וויליאמסבורג און בארא פארק. כ'האב געוואלט געבן א שטארקן מעסעדזש פאר די אלע ארץ ישראל'דיגע. אונז האמיר ענק טיף טייער אין דר'ערד. אונז וויל מיר פון ענק נישט וויסן. עטס האטס קיינמאל אונז אויך נישט צוגעהאלפן, זענטס נאר געקומען שנארן אונזער געלט, אונז האמיר מיט ענק גארנישט, אונז וויל מיר ענק נישט קענען, ווייל אונז ווייס מיר עטס זענטס בלאפערס און ליגנערס. איך האב מיטגעמאכט א פרשה מיט ענק מיטן שוויץ באד, מען האט מכשיל געווען א בחור'ל א קינד פון זיבן יאר, און זענטס קומען נאך זאגן אז איך האב געגאנגען מיט אן אשת איש אין די גאס, עטס זענטס לצים. יעצט איינער האט מיך אריינגערופן פון ארץ ישראל אז די נאמען איז צבי ראובן דאווידאוויטש, איך האב נישט געוואוסט מען הערט ביז ארץ ישראל דעם האטליין, זיי האבן פארראכטן דעם נאמען, איך האב געמיינט ס'איז חיים ראובן, זאגן זיי ס'איז צבי ראובן דאווידאוויטש, און זיי זאגן ער איז דער זעלבער שייגעץ ווי איצעלע פימפ, סאו אלעס גייט אזוי מהפוך להפוך. איך האב פון ענק געהאט דעמאלטס ווען איך האב געזען וואס האט עטס געטון מיטן שוויץ ירושלימ'ער רב האט געהאט ווען מען האט געכאפט ענקערס א דיין האט געזאגט אז דאס פלייש איז טריפה ס'איז פריש פלייש און מען שעכט שוין נישט איבער א חודש פון פוילן האט עטס געמאכט זיכער אז מען האט עהם ארויסגעווארפן קודם האט מען צוגעזאגט א בעסערע וועידזש ער האט זיך נישט געלאזט פארקויפן און ס'איז ווידער געבליבן אלעס כשר, מ'האט אפילו נישט געהייסן קיינעם זאל כשר'ן די כלים, סא כ'וויל פרעגן פאר וויאזוי טראסט מיר אונז ביי די אחריות אויף א הכשר? די OU. כ'בין יעצט געוואויר געווארן אז איינער פון בעלסקי'ס קינדער איז א געהעריגער מנוול, ער איז א רב ערגעץ און ער האט צוטוהן מיט זונות און איטס א האול סטארי, ס'טוט זיך יעצט ערשט אנטוויקלען. סאו ער איז געווען דער וואס האט געזאגט וואס מען האט געקויפט ביז ערב פסח דרײַ נאכמיטאג איז כשר, נאך דרײַ נאכמיטאג איז געווארן טרייף, נאך דרײַ נאכמיטאג איז שוין די סטאר געווען צוגעשפארט מען האט שוין נישט געקויפט קיין פלייש, איז מען געוואויר געווארן אז זיין זון האט אינטרעסט, ער האט געלט אין די קאמפעני. וויאזוי קען מען אונז טראסטן די OU פאר פלייש? וואס זאל מען טון זאל מען עסן שטיינער? דער אייבערשטער קוקט צו, ער וויל מען זאל זיך ארגאניזירן, ער ווארט, דאס איז אן עולם העשיה. סאו וואס גייט יעצט שוין זיין ביז משיח קומט וועט שוין נישט זיין כשר'ס צו עסן חלילה, ס'קען דאך נישט אזוי אנגיין, אויף דעם האט מען דאך אונז געגעבן א תורה. ווי מען קוקט זיך אום טויג נישט דער מצב, קומט עס ארויסצוווארפן קינדער, איז יעדער דא, קיינער זאגט נישט קיין ווארט, און מ'האט געלאזט דעם רוצח מיילעך שפיצער וואס ער איז יארן לאנג אין מאנסי א רוצח, ער הייסט א מנהל, און מ'האט אים געסטראשעט די עלטערן, בקיצור זיי זענען נישט געקומען פאראויס און היינט האט מען אים באפרייט, סאו מיט דעם האבן מיר געוויזן א גרויסע חכמה, wow מיילעך וועט זיך דרייען ווייטער אין א חדר? און ער וועט ווייטער טוהן וואס ער וויל, ער וועט ווייטער שלאגן און הרג'ענען קינדער רוצח'יש. כ'פארשטיי נישט די גאנצע זאך. אקעי, האסט אים נישט געוואלט איינזעצן אין דזשעיל? אקעי, איך פארשטיי פארוואס דו האסט נישט געוואלט, ווייל דו ווילסט נישט אז מ'זאל אים דארטן אנהרג'ענען. נישט וואס איך דזשאסטיפיי עס, איך האלט מ'האט עס יא געדארפט טוהן, מ'האט אים געדארפט לייגן אין דזשעיל. נאר וואס? האסט אים נישט געלייגט אין דזשעיל? פיין, זאל ער כאטש ארויסגיין פון חינוך, לעט הים געט אוט אוו דעיר. דער סוף גייט זיין ס'וועט אויסזען פונקט אזוי ווי ישיבה אוניווערסיטי ס'גייט זיך צאמזעצן אפאר בחורים וואס מ'האט זיי מאלעסטעט און געשלאגן און זיי גייען סוען דעם מאמזעריקו חיים שיע שיפינו ירקב הרקבינו זיי גייען דעם מאמזעריקו גוט גוט מאכן לאוסוטס חיים שיע זאמל דיר אן אסאך געלט יא ווייל דו וועסט עס נאך אמאל אמאל מוזן באצאלן ווייל די זאכן גייען זיך אויך אויפהערן ס'איז נאר גוט פאר טיים בינג. ווארפסט אים כאטש ארויס, ווייזט כאטש, אקעי, ליסן. ס'איז געשען אן אומגליק, עט ליסט איי טראו הים אוט און כ'לאז אים נישט ווייטער דא זיין. אבער אז דו ווארפסט אים נישט ארויס אויך נישט, דו מאכסט דיר דעם ארגסטן נאמען וואס ס'קען נאר זיין. ענד ליסן, יו גאנע פעי די פרייז. און דאס איז וואס דא געשעהט, ווי דו קוקסט דיך אום, מען האט מאלעסטעד קינדער, מען האט מאלעסטעד אידישע טעכטער, אזא חזיר ווען נחמיה וועבערמאן קען מאלעסטן אידישע טעכטער און קיינער האט אים גארנישט געזאגט, איינער קאלט מיך אן, ער איז א משפחה מיט נחמיה, און ער זאגט ליסען די משפחה ליידט גענוג, ס'איז א ביטערע בזיון, אונז ווייסן מיר ליידער אז ס'איז געווען, אבער אפשר קענסטו שוין אויפהערן צו רעדן פון אים. זאָג איך יענעם, אײן מינוט, קודם לײַד איך דאָך אױכעט פֿון דעם, װאָס די חזירים האָבן געװאָלט טאַנצן און שפּרינגען, האָבן זײ דאָך מיך געלײגט אין חרם, דאָס איז געװען משמרת הצניעות, נחמיה איז אַ פּאַרט פֿון דעם. סאָ װאָס איז יעצט געשען? פֿאַר װאָס זאָל איך אױפֿהערן? װײַל יענער לײַדט שױן? דאָס איז אַ מלחמה, מען דאַרף נאָך אַלע אַראָפּברענגען. זאָג איך מיר, צװײטנס, לאָמיך דיך פֿרעגן אַ שאלה. דו זאָגסט, נחמיה לײַדט גענוג, און מען זאָל זײַן שטיל. וואטס ביהיינד די סין? טעל מי. כ'מיין איך ווייס דאך ביסט נישט געווארן סתם אזא גוטער מיט אמאל. ווער איך געוואויר, די וואך קומט ארויס די עמי מעגעזין, שטייט קלאר אין עמי מעגעזין אז מען זאל וואוטן פאר טאמפסאן, נישט פאר טשארלס היינס, ווייל טשארלס היינס האט נחמיה נישט געגעבן קיין פעיר טרייעל. זאג, דו ביסט אינגאנצן משוגע? עטס זענטס צודרייט האט ער געהאט די פעירעסט טרייעל וואס איז דא, דזשאדזש דימענגא האט אים געזאגט איך געב דיר פינף יאר, מאך א שווייג, אין דריי יאר ביסטו אינדרויסן, אין אנדערטהאלבן יאר ביסטו אינדרויסן, ווייל ביסט א פירסט טיים אפענדער וואלט מען דיך ארויסגעלאזט מיט סופערוויזשן. האט ער געשריגן ער קען נישט די מיידל, דו ווייסט וואס דו האסט אריינגעריסן אין די מיידל'ס הארץ, אוודאי האסטו איר גערעיפט און געוואוינט מיט איר אזויפיל יארן, גייסטו נאך זאגן דו קענסט נישט דאס מיידל, דו האסט דאך איר גענוצט פאר נידריגסטן סעקס סלעיוו וואס ס'איז דא, דו האסט מיט איר געמאכט אורעל סעקס, זאג מיט דיין ווייב האסטו אמאל געמאכט אורעל סעקס, דו חזיר וואס דו ביסט. מיט יענעם קען מען עס טון, ווייל ס'איז א יונג נאיוו מיידעלע פון צוועלף יאר, פוי די פארגרויטער הונט די ביסט טאקע נישט קיין מענטש ביסט א מלאך ווייל א מענטש ביסטו נישט, דעיס טוט מען מיט א יודישע טאכטער? מיט א זונה אין די גאס טוט מען דעיס נישט, ס'איז דא א פלאץ ווי מ'וואוינט מיט א זונה. סא יעצט ווילן זיי מאכן מ'זאל מאכן א שווייג ער'ט מורא אז דער עולם וועט ווייטער הערן דעם האטליין ס'וועט נישט טויגן, וועט אויפהערן צו געבן געלט זיי ווילן מסתם מאכן יעצט א גרויסן קעמפעין מ'זאל געבן געלט דאס איז נישט קיין פראבלעם לאפאטשעק, דער וואס געבט א הכשר דארטן אויף דעם אין מאנסי אין דעם סטאר לאפאטשעק, פאלאטשעק איך ווייס וויאזוי ער הייסט זיין טאטע האט אמאל געזאגט פאר איינעם כ'האב געוואלט ער זאל ווערן א ערנסטער תלמיד חכם אבער נישט א מורה הוראה וואס זאל אלע פאלשע הכשרים געבן און געבן גיטין און קידושין, אזוי האט זיין טאטע אליין געזאגט. געווארן היינט א גרויסער בעל מכשיר, און ער איז געשטאנען און געזאגט נחמיה, נחמיה דאנט ווארי דו וועסט עס מאכן, דו וועסט עס מאכן, ער האט עס טאקע געמאכט, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, און דאס אלעס איז מותר לכתחילה, נאר איך זאל נישט זאגן גארנישט, פארשטייסט וואס זיי ווילן. ער וויל מען זאל אלעס באהאלטן, מען קען נישט מער באהאלטן, די מין באהאלטן אונטער די קארפעט איז שוין נישט דא מער, ווייל די מענטשן וואס האבן געוואוינט מיט קארפעט האבן געטשענדזשט, זיי האבן געזען קארפעט ווערט זייער שנעל שמוציג, און אז ער האט נאך א קעט און א דאג און זיי שטינקען אן דארף מען דאך עס אמת'דיג אויסוואשן, האט מען זיך מיישב געווען, מען לייגט שוין מער נישט קיין קארפעט, מען לייגט טיילס וואס איז ארויפגעגלוט אויף די פלאר, סאו מען קען גארנישט באהאלטן מער אונטער די טיילס. און אזוי דרייט זיך דא די גאנצע צייט אלעס. סאו ווען אונז וויל מיר באמת וויסן וואסער א רופונג רופט אונז דער אייבישטער, ווייסט מען באמת נישט ווי אנצוהייבן און ווי אויסצולאזן, ריעלי אונז ווייסט מען נישט, אונז זעמיר אזוי מעסד אפ אין אלע עניינים אז אונז ווייסט מיר אפילו נישט ווי מען גייט ווייטער. יעצט מדינת ישראל. האט זיך אויך מיישב געווען אז זיי האבן א נייעם טעקטיק, זיי טוהן ווי אמעריקע טוט, מ'וועט דיך כאפן אויף טעקס פראוד, זענען געגאנגען, זיי האבן יעצט איינגעזעצט פון לייזער בערלאנד'ס חברה, וואס מ'האט געטראפן ער האט א עמותה, א עמותה מיינט א נאן פראפיט, ס'ליגט צענדליגע מיליאנען דאלער. און געס וואט? די עדה החרדית כשר'ט געלט דורך זיין עמותה. עטס געדענקטס איך האב ענק אייביג געזאגט ס'איז דא א שם, א קלא דלא פסיק אז תולדות אהרן נעמט געלט פון די מדינה נאר אזוי ווי זיי האבן מורא פאר די סאטמארע סיקריקים און זיי ווילן דאך אונזער געלט אויך האבן נעמען זיי עס דורך זוויהל אזא שם איז דא איך זאג איך נעם נישט קיין אחריות דערויף אבער איך האב עס געהערט פון אינסייד מענטשן. יעצט לאמיר גיין ווייטער. ווי קען זיין לייזער בערלאנד איז א מתנחל? ער איז א מזרחי א מתנחל? ווי קען זיין אז די עדה החרדית זאל דורך אים כשר'ן געלט? די תירוץ איז פשוט. ווען ס'קומט צו געלט. פארלירן מיר זיך אינגאנצן. ס'איז דא איך, דו. אונז האב מיר געוואלט אז וויזשניץ זאל נישט נעמען געלט, און גער זאל נישט נעמען געלט פון די מדינה, און בעלז זאל נישט נעמען געלט, אבער זיי האלטן אין נעמען. זיי לאכן פון די גאנצע שיטה. זיי זאגן ביז צום געלט איז געגאנגען די מדינה, זיי האבן יעצט גוט איינגעזעצט פון די עדה אפאר חברה, און פון לייזער בערלאנד, מ'האט גע'כשר'ט, מיליאנען איז אריינגעקומען. סאו דאס אלעס איז געווען אקעי מיט אזא לינקע שבלינקן, אויסער דעם וואס מ'האט אים יעצט געכאפט מיט זונות, מ'האט אים געכאפט אז ער איז נישט קיין סטרעיט פארווערד גיי, סאו ווי מעגסטו האנדלען מיט זיי מיט געלט? אה, ווען ס'קומט צו געלט מעג מען, נו וואס איז דער וויזשניצער רבי דער אמרי חיים שולדיג געווען אז ער האט גענומען געלט פון די מדינה און וואס איז געווען דער בעלזער רב שולדיג אז ער האט גענומען געלט פון די מדינה און וואס זענען געווען די אלע אנדערע רעבעס שולדיג אז זיי האבן גענומען געלט פון די מדינה? זיי האבן אויך געהאלטן געלט איז געלט. יעצט איך זאג נאכאמאל איך בין א סאטמארע תלמיד, און מיך ארט מוראדיג ווען מ'נעמט געלט פון די מדינה ווייל די רבי האט עס פארדאמט, איך האלט נאר אז די עדה זענען די זעלבע שקצים, די עדה זענען גארנישט בעסער ווי וויזשניץ און די אלע אנדערע וואס האבן גענומען געלט, נאר זיי האבן עס גענומען דורך לעזער בערלאנד, לעזער בערלאנד האט א ישיבה פון דרײַ הונדערט מענטשען בעלי תשובות שובו בנים, מען האט מסתמא אריין געגעבן סאטמער אויכעט מיט אן אנדערן נאמען ס'הייסט שובו בנים, און מען האט גענומען געלט מען האט געקאשעט מיליאנער דאלער. און נאכדעם וואס פארשטייען זיי נישט פארוואס די רעגירונג וויל זיי נעמען אין מיליטער און פארוואס די רעגירונג וויל אז די ישיבה בחור זאל האבן אבליגעישאנס פונקט ווי יעדער. ס'איז זייער פשוט פארוואס. ווייל עטס יעקב אבינו האט געזאגט למה תתראו, עטס פארפירטס און עטס טוטס און עטס מאכטס און עטס זענטס לינק שבלינק. די סטודענטן פון יוניווערסיטי גייען אויך נישט אין מיליטער, און ס'שרייען יעצט די אלע פרומע פארוואס גייען נישט די סטודענטן אין מיליטער, זאגן זיי דער סטודענט זיצט כאטש און לערנט, ער באדערט נישט קיינעם, סאו ער איז נישט מופיע אין ערגעץ, דו קומסט דאך אן יעדע מינוט, אונז וויל מען מאכן דאס, ניין מען טאר נישט, מען קען נישט, מען קען, מען ברויך פראטעסטירן, מען הייבט אן צו צינדן גאנצעטע פייערס, פארשטייסט יעצט. ס'דא די צייטונג, די צייטונג וואס דרייט זיך אין ווילימסבורג, איך ווייס צו דער בלאט צו דער איד, שרייבט ער ווידער א מרידה באומות, צוועלף הונדערט דירות גייט מען בויען. ס'איז קיין ספק נישט אז דאס איז א מרידה באומות. ס'איז קיין ספק נישט. ס'איז קיין ספק נישט אז דאס ברענגט נישט קיין גוטס. ס'איז קיין ספק נישט אז ס'איז קעגן די שלש שבועות. אבער כ'וויל פארשטיין איין זאך, וואס האקט עטץ א טשייניק מיט מרידה באומות? עטץ נעמטס געלט אלע יארן פון די מדינה שטילערהייט, עטץ ווייסטס וויאזוי צו טוהן, און עטץ טוטס די זעלבע זאך, עטץ האטס דא אין קרית יואל א גרויסן שטאט וואס דאס איז מרידה באומות, עטץ שפייטס די גוים אין פנים, שטאטס מ'זאל זיך באהאלטן, ווען די גוי האט געפרעגט וויפיל וואסער עטץ אזוי האבן אז יעדער האט אַכצן קינדער, זאגט מען אונז עמיר מאכן וויפיל קינדער אונז וויל מיר. נישט יעצט שוין א יאר צוויי צוריק. אז דאס איז נישט קיין מרידה באומות, זאגט דער גוי וואס ער זיצט און ער ארבעט פון אַכט אינדערפרי ביז פֿיר נאכמיטאג צו ביז פינעווע און ער באצאלט פֿערציק פראצענט טעקס, ער דארף דיך אויסהאלטן וואס דו זיצט אויף וועלפער און פוד סטעמפס און מעדיקעיד און מעדיקעיר? און אלע אנדערע פראגרעמס? ס'איז דאך א מלכות של חסד מען געבט דיר פון אלעם גוטן, זיץ אבער שטיל באהאלט דיך, יענער פרעגט דיך וויפיל וואסער כ'וועל ברויכן, וויפיל די קינדערלעך ברויכן צו טרינקען און וויפיל די שטאט וועט ברויכן, אזויפיל וועט מען ברויכן. אז ער פרעגט דיך פארוואס עטס פרעקטיסטס נישט בורט קאנטראל דארפסטו אים אויף דעם נישט ענטפערן. גיי אים נישט אויסשטעכן די אויגן. סא אונז מעגן מיר אלעס נאר יענער טאר נישט? עניוועי. ווען מען מיר זיך אומקוקן וועלן מיר זעהן אז ס'טויג גארנישט. די וואך שטייט כי תצא למלחמה על אויביך. וועסט ארויסגיין אויף א מלחמה? ווער איז דיין פיינט? די רב איז דיין פיינט. די רב זאגט אז מ'טאר דאס נישט, מ'טאר יענץ נישט. עס זאגט דיר די תורה אן עצה ונתנו, געב אים אפאר טאלער דעמאלטס ביסטו געדעקט, דארפסטו פאר גארנישט מורא האבן. דאס איז היינט געווארן א רב, א לאו לייף, שעמט זיך נישט. די גערער רבי האט אמאל געזאגט, פארוואס פירט מען אונטער א חתן, ער וויל עפעס נישט גיין צו ער איז קריפלד? זאגט ער ניין, ער וויל לויפן ווי א משוגענער, זאגט מען אים האלט דיך איין, ליסען, קאנטראל יורסעלף. די רב איז אזא אפענער חזר. ער עפענט זיך דאס מויל און שרייט הב הב געב געב. יצחק גליק קען אפן און קלאר זאגן פאר א בעל דין וועסט מיר געבן געלט וועל איך דיך מזכה זיין. די זעלבע האבן מיר געהאט א דורכפאל מיט מציצה בפה. די ברית מילה וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז ווערט נישט אויסגעפירט אזוי ווי ס'דארף צו זיין על פי הלכה. ס'איז גרויסע פראבלעמען מיט דעם, איז למעשה האבן מיר נישט געכאפט אז דער אייבישטער וויל אונז צוריק געווארפן דעם גאנצן ברית מילה, פארוואס? ווייל די קינדער זענען נישט אפגעהיטן מיטן אות ברית קודש נאכדעם, די עיקר איז ביי די ברית איז מען ממשיך דעם אות ברית קודש, אבער שפעטער איז עס א שווערע עבודה דאס אפצוהיטן. און אז די מלמדים שטערן די קינדער, נו וויאזוי קענען די קינדער האבן א טשענס עס אפצוהיטן? יעצט, מ'האט אייביג געזאגט אז מ'דארף זיין זייער וואויל צום גוי, דער גוי געט דיר פאר די סקול, פארן חדר, פאר אלעם. ווארפט מען ארויס אלע קינדער, דער גוי ווערט עס געוואויר סלאולי באט שורלי, ווייל אונז זיצן מיר נישט שטיל, אונז פארציילן מיר זיי וואס דא גייט פאר. און ווען איינער איז א דראפ אוט זענען מיר זיי מסביר זייער פשוט קען ער נישט קיין עי בי סי איז איליטערעט ער קען גארנישט טון ער קען זיך נישט מאכן קיין טראק דרייווער לייסענס און זיי הייבן עס אן צו זעהן איז אין לאנדן האט מען דורך געפירט א ען ווי קיו הייסט עס מען מוז לערנען מיט די קינדער און מען מוז אויך לערנען סעקשועל אביוז ווייל די גוי קוקט עס אן. שיקט א מיידל פון צוועלף יאר זאל גיין צו וועבערמאן און וועבערמאן האט איר געוואוינט אזוי ווי מען וואוינט מיט א פרוי, יעצט לאמיר גיין צו שטאט, וועלכע גויטע, וועלכעס יונגע שיקסע אין די גאס ווען זי איז אלט דריי, פיר און פינף יאר, לערנט מען איר אויס, יו בי ווערי קערפול פראם מען, וואטש פון בויז. און מען הייבט אן מסביר צו זיין עפעס אז זאלן וויסן וואט לייף איז אלל אבאוט, און אונז שרייען מיר ניין מען טאר נישט לערנען מען גייט זיך שלאגן. איז געקומען לייביש לייזער פון אנטווערפן, ער האט א זון דער לייביש לייזער וואס איז נעבעך אינגאנצן אפגעפארן טויט משוגע, דא א פיקטשער ווי ער גייט מיט א שיקסע אין א טרעין, שרייט ער היינט ער האט געזאגט פאר מיינע נאנטע מענטשן.
איך וויל אריינגיין צום בעלזער רב און איך וויל אים איבערבעטן, איך בין געווען פון די הויפט אנפירער אז מיין טאטע און מיין זיידע, אז מיין טאטע זאל זיך אריינמישן און מיין זיידע זאל אונטערשרייבן. ווי בין איך געקומען צו טון אזא משוגעת? האט ער געהאט חתונה געהאט, גע'גט, נאכאמאל חתונה געהאט מיט א זיווג שני, געהאט פיר קינדער, זיך ווידער גע'גט. היינט איז ער ביזי מיט גוי'טעס אין די טרעין, ער שעמט זיך נישט. ער שרייט ער איז נישט אין דער ארדענונג און ער זאגט דאס איז געקומען א הקפדה פונעם בעלזער רב, ער זאגט איך וויל היינט אריינגיין מען זאל מיר עפענען די טיר, זאג איך אים נו פארוואס גייסטו נישט, זאגט ער הע זיי לאזן מיך נישט אריין, דער בעלזער, און וואס דארף דיך בעלזער רב האבן, ווען נאכדעם וואס די פשעווארסקער פעמילי האבן אים געלייגט אין חרם איז ער געווארן אפגעפרעגט און ער איז געגאנגען אין א בונקער אין פאקיסטאן און ער איז שוין אין א הייד אוט דרייסיג יאר. מילא קען זיין אז וועסט אים יעצט איבערבעטן און מ'עט איבערדרייען דעמאלטס לוינט זיך אים דיך אריינצולאזן דיר מוחל זיין. ער לאכט פון דיר, ער לאכט פון דיין טאטן, און ער לאכט פון דיין זיידן. רבי יאנקעלע איז געווען א הייליגער מענטש, א געהויבענער מענטש. האט ער איבערגעלאזט וואס בעלזער רב האט היינט? ער האט איבערגעלאזט א בית מדרש די קינדער זון זיינער זאל מאכן דארט פרנסה, ער האט איבערגעלאזט אפאר מופתים אויך, ער איז געווען א וואוילער מענטש, ער האט איבערגעלאזט אסאך מעשות און אסאך דברי תורה. אבער אין די ענד אוו די דעי קוק דעם בעלזער רב און קוק זיין אקאמפלישמענט, ס'איז אפילו נישט קיין קאמפעריסמענט. די קלענסטע בעלזער בית מדרש איך ווייס אפשר אין אין איך ווייס אין בראזיל צו וואו איז גרעסער ווי רבי יאנקעלע'ס און רבי לייביש'נס בית מדרש אין אנטווערפן. צו וואס דארף דיך היינט דער בעלזער רב האבן? דער בעלזער רב האט זיך אויסגעלאכט און ער איז געפארן גראד און ער האט איינגעפאקט אלע רעבעס, נישט יעדן עקסטער, אלע אינאיינעם פאקט ער זיי, עס האט קיינער נישט צוגעשטעלט וואס ער האט צוגעשטעלט. איי דער סיגוטער האט געהאט אזא גרויסן עולם? דער סיגוטער האט פארהארגעט וואס דער סאטמאר רב האט אהערגעשטעלט האט ער פארהארגעט און דער בעלזער האט געבויעט. אמת דער רבי אהר'ל האט עס אנגעהויבן. אבער ער האט זייער שיין משלים געווען. סאו בעלז'ס טענה צו אים, וואס דארף איך דיך האבן, בעט יא איבער דעם רב, בעט נישט איבער דעם רב, ווער ברויך דיך היינט? ווער רעכנט זיך מיט די גאנצע פשעווארסקער בית מדרש, די פשעווארסקער חסידות? ס'איז א דזשאוק! און דאס איז וואס אונז האמיר געטון. סאו דער פשעווארסקער בית מדרש האט געזאגט ס'איז ביהרג ואל יעבור, מ'טאר נישט לערנען מיט די קינדער נישט די אלע. דעוועלאפמענט אוו די באדי און נישט קיין פרעמדע שפראך איז געגאנגען אנטווערפ האט יעצט ארויסגעגעבן א געזעץ טאמער א ישיבה א תלמוד תורה א פרייוועט סקול העט נישט לערנען לימודי חול און זיי שטעלן צו וואס צו לערנען וועלן זיי אפשפארן די תלמוד תורה זענען געגאנגען די אלע פון אנטווערפן און זיי האבן געסטראשעט אז די איד העט אוועק גיין. איר ווייסט וואס זיי האבן זיי געענטפערט? גיי ווי דיינע אויגן טראגן דיך נאר אונז העסטו נישט איבערמאכן. ס'איז געווען אמאל וואס מ'האט געכאפט אלע אידן האבן געהאט קעש ביזנעס מיט דיימאנדס מיליאנער דאלער. איז געווען א גרויסע לויער האט זיך אונטערגענומען פארצושטיין פאר די גאנצע בערזע. האט ער געזאגט פאר די גאווערמענט ליסן. האט ער געזאגט אין קאורט ליסן. אמאל איז געווען די בערזע אין אמסטערדאם. אמסטערדאם, דאס איז דאך מענדעלע חזן'ס שטאט, דארטן שטייען וויטרינעס אין פראנט אזוי ווי אין א ווינדאו אין א דיספלעי, און דארט איז מותר לכתחילה זנות. זענען די אידן אוועק געמופט, זיי האבן געמופט אויף אנטווערפן, דאס איז בערך צוויי שעה אוועק מיט א קאר. און האט ער געזאגט פארן דזשאדזש, ליסן, אז דו העסט יעצט אנהייבן אויסצוטיילן צרות פאר די אידן, העט מען נעמען די גאנצע דיימענט אינדעסטרי און מ'עט עס אוועקטראגן פון אנטווערפן. עט אנטווערפן, דער בעלגישער גוי, נישט מאכן קיין פרנסה. ווייל דער בעלגישער גוי לעבט אויך פון דעם, ס'איז דא טעקס, ס'איז דא אנדערע זאכן, האט דער שופט געזאגט אקעי ער קוקט נישט מער גארנישט אריין אין די בערזע. יעצט ווען זיי גייען זיי האבן ווידער געסטראשעט די אידן, ס'הייסט אונז מוזן מיר אוועק גיין, האט די גאווערמענט געזאגט גיי ווי דו ווילסט, זיי שרייבן אז זיבעציג פראצענט פון אלע אידן, די ארטאדאקס אידן וואס וואוינען אין אנטווערפן זענען וועי וועי. אנדער די מינימום וועידזש און זענען וועי וועי אנדער די פאווערטי לעוועל. און דער גוי וויל דאס נישט ווייל ער ווייסט די איבריגע מוז ער דיר צוצאלן אז ער זאל דיך האלטן אם לעבן. סאו האבן זיי יעצט ארויסגעגעבן א געזעץ רויט צו טויט אדער נעמסטו דיך לערנען די גוי'אישע זאכן און אויך סעקשועל ביהעיוויער מיט קינדער וויאזוי די באדי דעוועלאפט זיך אדער קלאוז שאפ ענד געט אוט. דעטס איט. און די זעלבע האט געטון אין ענגלאנד מיט די ען ווי קיו פאדווא אפרים האט געשריגן ס'איז יהרג ואל יעבור! די גאווערמענט האט געזאגט פיין באט איך שפאר צו די סקול זאגט ער כ'וועל נישט נעמען קיין געלט זאגט ער ניין ניין נישט דאס נישט נעמען קיין געלט די סקול וויל בי שאט דאון. פלוצלינג איז געווארן אויס ביהרג ואל יעבור. עניוועי, דאס איז וואס דא גייט פאר. אונז זעמער אזוי בולט לימפעריש, הינקעדיג, אז דער גוי וויל נישט מער ליידן. ווער א נארמאלער סיטיזען ווי יעדער. איך האב ענק אייביג געבעטן, רבותי מ'מוז לערנען מיט קינדער פעקטס אוו לייף. דער גוי איך פארשטייט נישט איך ליין נאך היינט ניוספעיפערס מיט בלאגס האו אין די ווארלד איז איט פאסיבל א טוועלוו יער אולד גירל שוד לעט הערסעלף ביאינג רעיפד עגען ענד עגען און מען האט מיט איר געמאכט ארעל סעקס און ענעל סעקס ענד שי דידענט נאו דעט דיס איז ראנג שרייען זיי פרעגן א קשיא זי איז דאך געגאנגען ווייל איין באטן איז געווען אויבן אפן. און דאס, די באטן האט זי פארשטאנען אז ס'מוז זיין צוגעמאכט, ווען נישט מוז מען גיין פאר העלפ, און זיך אויסצוטון נאקעט פאר א פרעמדן מענטש מעג מען? און וואוינען מיטן? ס'איז אזוי מיינד באגלינג אז אונז פארשטיי מיר עס נישט. נאר דער ענפער איז, שור, מ'האט אונז דירעקט געמאכט אז אונז זאל מיר זיין. אין די קלאודס און זאל מען נישט וויסן וואס גייט פאר, כדי יעדער מלמד און שלום שניצלער און משמרת הצניעות זאל קענען רעיפן אונזערע קינדער, מען האט אויף דעם געארבעט זייער שווער, ענד איט איז אזא שלעכטער אפקלאנג, און איך ווען איך האב זיך געבעטן ביי רבנים, איך האב פינף יאר געשריבן בריוון, איך האב זיי געזאגט רבותי דאס גייט זיין די ענדע, די ענדע גייט זיין ווען די גאווערמענט וועט זיך אריינמישן, עט עטס האבן נאו סעי וואטסאועווער. מען גייט ברענגען אלע מיני בוקס מיט אלע מיני פיקטשערס ענד יו אר גאנא העוו טו קאמפליי, און קיינער האט זיך נישט וויסנדיג געמאכט ווייל דעמאלטס האבן זיי געהאלטן זענען אזוי שטארק פוי אז זיי גייען יעדן אומברענגען, קענסט יעדן אומברענגען באט דעם אייבערשטן עסטו נישט רירן קיין זיז כלשהו און זיין תורה אויך נישט, און אין די תורה שטייט קדושים תהיו און ווען א מיידל גייט וואוינען מיט א יונגערמאן. וואס ער איז איר גאדפאדער, דאס איז פונקט דאס פארקערטע פון קדושים תהיו, ס'איז גענומען א מיידל און געצווינגען פאר זנות. ס'איז געווען דעמאלטס ווען מ'האט איינעם פאראורטיילט, דא מיט אפאר יאר צוריק, האבן זיי דערציילט וואס ער האט אפגעטון שמוץ אין לאגער, ער האט גענומען פרעמדע מענטשן מיט פרעמדע פרויען. דעמיאַניוק האָט ער געהייסן צו וויאַזוי האָט אַ פֿרוי פֿאַרציילט אין לאַגער מ'איז געווען שוין אויסגעטון אין גאַזקאַמער האָט ער געזאָגט פֿאַר אַ מענטש גיי וואוין מיט די פֿרוי ווייל איך וויל זען וויאַזוי דו טוסט עס האָט יענער געזאָגט נאָו וועי דו ווילסט שיס און ער האָט אים אָפּגעשאָסן און די פֿרוי האָט געטעסטיפֿייט קעגן אים אין ארץ ישראל אַ ייד איז אַ ייד אַפֿילו ווען מ'שיסט אים. וויאזוי דאס אז דאס מיידל האט נישט געוויסט איז זי נישט די איינציגע, דען די גאווערמענט ווייסט פון נאך זעקס פון וואס טשארלס היינס האט זיבן זעקס האט דער אנדערער האראוויץ און סאיז דא נאך צענליג וואס די גאווערמענט ווייסט שוין איך ווייס ווייל דעמאלס ווען סאיז געווען די טרייעל פון נחמיה'ן האט די גאווערמענט געהאט זייער אסאך ליסטעס, ס'איז אפילו געווען א פרוי וואס איז געווען ווילינג צו קומען, ס'איז נאך געווען אין סטעטשו אוו לימיטעישן, האט טשארלס היינס געזאגט, ניין מאך אן עקסטערע קעיס, נאר יעצט אז ער האט באקומען הונדערט און דריי יאר און מ'האט אפגעהאנדלט אויף פופציג, נו וואס ווילסטו צו מאכן יעצט נאך א קעיס, זיצט ער שוין פון אלע אינאיינעם, דאס הייסט קאנקורענט. און דאס אלעס האט מען געמעגט ווייל מ'האט געוואלט מאכן זנות מיט אונזערע קינדער. און ממילא האט מען אלעס פארשוויגן, מען האט נישט געטארט לערנען למי דכול, ווייל מען האט נישט געטארט לערנען אז א מיידל טאר נישט אנרירן א יונגל, ס'איז נאר דא איין זאך אז איצעלע פימפ האט א פראבלעם מיט די צוויי פיס קלייד, מיט די קלינקע קלייד, און מיט די געפלאצטע קלייד, איך ווייס באמת נישט וואס זיינע פראבלעמען זענען, און אלע רבנים זיצן און קוקן דאס צו, און הערן דאס אויס, און זיי זאגן ס'איז זיי גוט. און די רבנים זענען אזעלכע בלאפערס ס'קאלט מיך אן א רב אפאר וואכן צוריק ער זעהט זיך ס'קומט דאך שוין דער יום הדין אדער קוועטשט אים נאך עפעס וואס ער וויל מיר נישט זאגן זאגט ער העי כוויל אייך איבער בעטן זאג איך איר קענט מיך נישט איבער בעטן כבולעו כך פולטו מוזט עס אריין לייגן אין צייטונג אפאר וואכן אנדערש קענסטו מיך נישט איבער בעטן האט ער אנגעהויבן א נייע זאך. אז ער קען נישט ווייל ער איז א מחבר פון אסאך ספרים, און מ'עט אלע זיינע ספרים ארויסווארפן פון שולן, זאג איך אים קודם כל, כ'האב געזען אמאל שטיין אין די הקדמה פון א ספר, כ'האב נישט דורכגעטון ש"ס און פוסקים, איך וועל טרייען מכוון צו זיין לאמיתו, האט איינער צוגעשריבן, זעסט אזוי זעהן אויס די היינטיגע מחברים, ער שרייבט ער האט נישט דורכגעטון ער גייט טרייען מכוון צו זיין לאמיתו, זאג איך אים און צווייטנס איך וויל דיך פרעגן א שאלה, דיין ספר איז א פיינער ספר, אבער. עט די ענד אוו די דעי, ס'איז נישט אזוי הארב אז טאמער איינער טוט נישט אזוי טון וויאזוי דו פסק'נסט, ווי מען האט געמאכט משכב זכר מיט יעדן פיפטן קינד און מיט יעדן צענטן מיידל. זאג איך אים, דו האלטסט טאקע דער אייבערשטער האט מער הנאה אז דו האסט אין אלע שולן די דיינע ספרים מער ווי אז ס'זאל זיין א קלין קאמיוניטי? כ'פארשטיי נישט דאס. עניוועי, גיי איך און איך מאך א מקווה פאר אן אנדערן רב. זאגט מיר יענער רב, ער קען מיך שוין יארן צוריק, פון יארן, זאגט ער אז ר' חזקל רויט האט געהייסן ער זאל מיך רופן, ס'איז נישט וויכטיג. זאגט ער אבער ווען מענטשן זאגן אויף מיר, זאגט ער וואס מענטשן זאגן איז נישט דיינע ביזנעס, דו דארפסט האבן א כשר'ע מקווה. עניוועי. נאכדעם ווען כ'האב געענדיגט, דער רב איז זייער צופרידן, זאגט ער מיר, כ'וועל דיר זאגן א סוד, ס'איז דא א רב וואס ער האט צאמגערעדט אויף דיר כל דבר אסור, און ער וויל מיר זאגן וואס ער האט געזאגט, זאג איך אים, דאס איז געהעריג רכילות, איך בין נישט אינטערעסירט צו בויען מקואות און עובר צו זיין אויף אלע אסאך אנדערע עבירות, איך וויל נישט הערן. איך בין עניוועי שוין געוואויר געווארן מיט וועלכע רב און מיט צוזאמען אבער דא וויל ער מיך איבערבעטן פארוואס ווייל ער וויל לעבן קלין מיטן אייבערשטן ער וויל אויספאפן דעם אייבערשטן כביכול חס ושלום ער רעדט זיך איין מען קען פאפן דעם אייבערשטן סאו מיר זאגט ער ער וויל לעבן א קלין לעבן און ער וויל מיך זיכער איבערבעטן אבער למעשה ער האלט ביי גארנישט. ווען ס'קומט אן אנדערן רב און ער רעדט מיט אן אנדערן רב קען ער צאמרעדן אויף מיר כל דבר אסור זאכן וואס איז נישט געשטויגן און נישט געפלויגן. עניוועי. און דאס אלעס אקיומעלעיט און ס'קומט צום ענין פון תשובה און דער אייבערשטער וויל אונז נישט חלילה דעסטרויען, וויל ער אונז יעצט אנהייבן צו ווערן נארמאלע מענטשן. יעצט. איך ווייס נישט צו עטס געדענקטס מיט לאנג צוריק האב איך ענק פארציילט א מעשה. די מעשה גייט אזוי. איך בין געגאנגען וועגן א מקווה אין א שטאט ביי ראביי דעיוויד גרין דאכט זיך מיר איז עס, דאס איז אין דעם פעימאס פלאץ וואס ס'איז דא די האספיטעל ראטשעסטער מינעסאוטע. האבן מיך די שוחטים געבעטן איך זאל קומען באקוקן אין עגרי. פראסעסינג דארטן, וואס דארט טוט זיך מיט די מקווה ווייל דרייסיג פערציג שוחטים נוצן עס. בקיצור, למעשה האט מען מיך נישט אריין געלאזט דארטן ווייל דער שייגעץ ווייסמאנדל וואס יעדער טראסט אים זיין שחיטה, דער שייגעץ, דער לאו-לייף, האב איך געהערט ווי ער זאגט, דער גוי קאלט אריין דער'ס א ראביי ראזענבערג הי קעים טו אינספעקט די מקווה שוד איי לעט אים אין, שרייט ער צוריק, טעיק הים אףף די פרעמיסעס ענד איף הי דאזענט וואנט טו גאו אףף קאל די פאליס. עס הייסט מסירה איז מותר געווארן יעצט הייסט עס יעצט מעג מען יא הייסט עס עניוועי דער אייבישטער האט דיר גוט באצאלט וואס דיין באלעבאס איז געגאנגען זיצן און מען פארקויפט ווייטער כשר פלייש אן דיר מען ברויך נישט דיין שחיטה עניוועי איז

האב איך עס פארציילט פארן עולם, דער האטליין איז געהערט געווארן אין ארץ ישראל, איינער האט אפגעקאלט דעם הארץ, די צייטונג הארץ, הארץ איז אראפגעפארן און זיי האבן מראיין געווען צענדליגע זונות, זיי האבן געקענט די אינגעלייט אויפן נאמען און אויפן אויסקוק און אויף אלעם, און איך האב אים געבעטן, רבותי די שוחטים זינדיגן, פרעגט מיך איינער און וואס ארט אייך? זאג איך אים ס'איז זייער פשוט, ווען א פרייוועט מענטש גייט און זינדיגט איז דער חטא גרויס, אבער נישט אזוי גרויס ווי ווען א שוחט טוט עס, א שוחט סוף כל סוף דארף דאך זיין א ירא שמים מרבים, און טאמער ער קען עובר זיין ביינאכט אויף א איסור פון נשג"ז מיט כרת מדברי סופרים, נו פארוואס זאל איך אים גלייבן אז ער האט מורא פאר א לאו אין די תורה? צו עסן טריפות איז נישט מער ווי א לאו, ס'איז נישט קיין מיתת בית דין. פארוואס זאל איך אים טראסטן אז ער גייט שעכטן כשר? דער באלעבאס טרייבט מען ברויך האבן א גוטע שחיטה, מען דארף האבן אסאך פלייש, שעכט ער, האקט ער אפ, יא כשר נישט כשר. איר זאלט וויסן בדיקת הסכין דאס איז א זאך מיט נערוון האט עס צוטוהן, ס'דא מענטשן די שמלה ברענגט, אז ס'איז דא מענטשן וואס האבן א משונה'דיגע שטארקע הרגשה, זיי קענען פילן אזאלעכע קליינע פגימות וואס א נארמאלער מענטש פילט עס נישט, און ממילא דארף מען זייער זייער וואטשן מען זאל זיין אויסגעשלאפן, מען זאל זיין צו די זאך. זאגט ער דער שמלה, טאמער איז דא א מענטש וואס ער האט א משונה'דיגע הרגשה, דער פילט וואס אנדערע פילן נישט, מיינט נישט אז יענץ איז טריפה חלילה, נאר דער האט א מורא'דיגע הרגשה. על כל פנים האמער אונז דא צוטוהן מיט שוחטים וואס זענען נואפים איז פאר דער הארץ האט עס באשריבן האט מען געזאגט איך בין א משוגענער א ליגנער פאנטאזיע אזויווי אלע זאכן יא גארנישט געגאנגען מיט אן אשת איש מיט א לאנג שייטל אין די גאס אין ירושלים עניוועי למעשה אבער. ווען דער הארץ האט עס שוין געשריבן דעמאלטס איז געווארן חושך אין אלע גאסן, נו מ'האט עס שוין אפגעשריבן, דער מעריב, יעדער האט עס נאכגעשריבן, זיי האבן אראפגעשיקט א מענטש זאל קוקן וואס דארטן טוט זיך. יעצט די שחיטה איז דאך אין דר'ערד. יעצט די גמרא לערנט אונז מסכת שבת שוחט משום מאי מיחייב, און וואס האט דען דער שוחט געטון שלעכט אז דו ביסט אים מחייב? ענטפערט דער הא, דער וויינעט, דאס איז דער ידיעות אחרונות אין ארץ ישראל, כ'מיין ס'איז די גרעסטע צייטונג אין ארץ ישראל, אז דער שוחט איז חייב און שוחט נעצר, מ'האט אויפגעהאלטן דעם שוחט. לקח ער האט גענומען ילדים למקווה ותוקף מינית, ער האט געטוהן משכב זכר מיט קינדער אין מקווה. שרייבט ער ווייטער, דא דער ידיעות אחרונות, החשוד דעם וואס מ'איז חושד, המשמש גם כמשגיח כשרות, ער איז גאר אויכעט א משגיח כשרות, נעצר בנתב"ג בן גוריון האט אים געכאפט אין. עירפארט בן גוריון, רגע לפני שחזר לברוקלין, ער האט שוין געדארפט צוריקקומען אויף ברוקלין וויל ער איז אהיים געגאנגען כאפן נאך אפאר קינדער, איז פאר ער געדארפט פארן צוריק אויף ברוקלין דא שעכטן, האט מען אים געגעבן א כאפ, און וואס טוט ער אין ברוקלין, לשם נמלט, ער איז דארטן גערעטעט געווארן לפני כעס. צען יאר צוריק, דאס אלעס וואס ער האט געטון איט גאוס בעק טען יערס, און הוא תמיד היה מוקף ילדים, דער שוחט איז געווען אייביג ארום גענומען מיט קינדער, סיפר אחד המתלוננים, אזוי פארציילט איינער פון די וואס זיי האבן זיך באקלאגט אויף אים. יעצט ווי אלט איז דער שוחט? פֿינף און פֿערציק יאר פון ווען ער האט אפגעטון אין יער טו טאוזענד וואן, דאס איז בערך דרײַצן יאר צוריק, האט ער אפגעטון אלע מיני מיעסע זאכן אין ארץ ישראל, איז ער געקומען אהער אויף אמעריקע און ער. און ער איז געווארן א שוחט. קען זיין ער האט געוואוינט מיט די בהמות אויך. קען זיין ער האט דאס אויך געטון. אונז ווייס מען שוין היינט גארנישט. היינט גלייבט מען שוין אלעס. און ער איז געפארן אויף ארץ ישראל וויזיטן. כאפן נאך אפאר קינדער. למעשה פאר ער איז ארויסגעפארן פון בן גוריון עירפארט. אה, ימח שמו, בן גוריון ימח שמו, יא יא, און דאס דארף מען אויך צו זאגן. שור. עניוועי. אין מיין שלחן ערוך איז שטיינעמאן א גרעסערע ימח שמו'ניק ווי בן גוריון. פי עלף. ווען איך זאל זאגן, איך זאל פארגלייכן שטיינעמאן מיט בן גוריון וואלט איך געזאגט בן גוריון א צדיק און שטיינעמאן אן עוכר ישראל. דער שטיינעמאן האט א מענטש וואס איז ווערט הונדערטער מיליאנער דאלער, ער גיבט צדקה א יאר הונדערטער מיליאנער דאלער, און דער מענטש גיבט אים געלט, און ער האלט ער אויף דעם ווארט, און יענער לאזט נישט מען זאל גיין פראטעסטירן קעגן מען זאל נעמען בחורים אין מיליטער. שטיינעמאן איז אן אלטער איד, ער איז שוין נישט קיין מנהיג. ער איז א גוטער בעל מוסר, דאס איז דאך אונזער פראבלעם. אז איינער קען גוט דרייוון א טעקסי מאכט מען אים א מגיד שיעור אין א ישיבה. אז איינער קען מאלעסטן קינדער שטעלט מען אים צו זיין א מקווה איד. דאס איז דאך אונזער פראבלעם. אונז זעמיר זייער סקרוד אפ און מעסט אפ. שטיינעמאן קען זאגן א גוטן מוסר פאר בחורים. פאר די ישיבה קטנה אין פאנאוויטש איז ער היינט דער מכריע אז מען זאל נעמען בחורים אין מיליטער און זאלן דארט אפטון כל עבירה שבתורה און זאל פארלירן יעדן טראפ אידישקייט. יעצט בן גוריון האט געפאטערט אלע ישיבה בחורים פון מיליטער, שטעלט אייך פאר בן גוריון געווען אן עוכר ישראל, ער האט געפרעסן חזיר אין ארץ ישראל, ער האט נישט געהאלטן שבת, ער איז געווען אזוי ווי אחאב הרשע, זאגט אבער די גמרא מפני מה זכה אחאב בן עמרי צו קעניגן אויף אידן צוויי און צוואנציג יאר שכיבד את התורה, וואס איז געווען? דער מלך פון עמון האט אים געזאגט ער זאל אים שיקן מחמד עיניך, האט ער אים געשיקט די ווייבער מיט די קינדער טו וואס דו ווילסט, זאגט ער ניין איך וויל די מחמד שבכל מחמד, דאס איז די תורה, הנחמדים מזהב ומפז רב. זאגט ער אנטשולדיגט די תורה איז נישט מיינס, דו ווייסט דאך אז איך פאלג נישט די תורה, ממילא קען איך דיר זי נישט געבן, איך מוז גיין צו די זקנים צו די וואס זיי האלטן און גלייבן אין די תורה, פרעגט ער די זקנים וואס זאל ער טון, זאגן זיי גיי אין מלחמה, און ער האט געווינען, פארוואס? מפני שכיבד את התורה שנכתב בכ"ב אותיות, וואס הייסט כיבד את התורה, ער האט אינגאנצן נישט. ער האט נישט געהאלטן די תורה, ער גיבט איר רציחה מיט וואס דו ווילסט. אבער ער האט געוויסט ס'איז נישט זיין דעפארטמענט, מען גיבט אפ כבוד פאר דעם וואס איז אין זייער דעפארטמענט און אין זייער דזשודיסטריקשן. בן גוריון האט געוויסט דער חזון איש איז די שר התורה, און איך מוז אים אפגעבן דעם כבוד. און בן גוריון איז געקומען צום חזון איש, נישט דער חזון איש איז געגאנגען צו בן גוריון. און ער האט געזאגט אז איך גיי מאכן א געזעץ אז מען וועט נישט נעמען קיין נישט קיין בחורים אין מיליטער נישט קיין מיידלעך אין שירות לאומי, און לויט חשבון איז די געזעץ געבליבן אויף אייביג, נאר וואס יעצט זענען געקומען נייע שועלים לנו שועלים קטנים, מען גייט מאכן אנדערש, שטיינעמאן זאגט אז בחורים זאלן גיין אין מיליטער, איך בין נאכנישט זיכער. צו ווען שטיינעמאן וואלט זיך ארויסגעשטעלט קעגן גיין אין מיליטער צו מען וואלט געהאט א חוצפה אין כנסת עס דורכצופירן נאר ס'איז א טענה קוק הער אז שטיינעמאן זאגט גיי אין מיליטער מאך א נחל א נחל חרדי פארוואס זאל איך זיין פרומער ווי דיין שטיינעמאן סא דאס איז וואס דא גייט פאר שטיינעמאן איז געווארן א זאגער א דעה זאגער אין אידישקייט און עס וואלט געווען זייער פיין ווען נישט טראץ דעם איינעם דעם מולטי מיליאנער פארטיילט הונדערט מיליאן דאלער צדקה א יאר פאר אידישע זאכן. ממילא זאגט ער מ'טאר נישט גיין פראטעסטירן קעגן די מדינה, און די ליטווישע האבן עס צוריקגעצויגן ווייל שטיינעמאן האט אזוי געזאגט. אמאל איז געווען מלכיאל זייער גאט, נאכדעם איז געווען דער אנדערער מתתיהו סאלאמוס, דער בכלל נישט, ער איז אזוי אין חינוך, ער איז אזוי אריינגעטוהן אין ערליכקייט, אזוי ווי בן גוריון איז געווען אריינגעטוהן אין ערליכקייט, ס'איז גארנישט מיט נישט, יעצט האט מען געכאפט א נייעם עבודה זרה, הייסט ער שטיינעמאן. ס'איז אנבעליוועבל. ס'איז דא א פראבלעם מיט די בחורים, מען ווארפט זיי ארויס, מען דארף גיין צו גוטע דאקטוירים, גוטע פסיכיאטערס, און מען דארף געבן די בחורים א פול רעינדזש אוו סטאדיס, נישט נאר זיצן א גאנצן טאג און לערנען, נאר אז ער האט ליב אנדערע זאכן קען ער אויכעט לערנען, און עט די ענד אוו די דעי. עט זיין א שיינע מיקסטשער, נישט מוזן זיצן א גאנצן טאג און לערנען די גמרא וואס ער האט נישט צו גרויס חשק, און מ'עט אים האלטן אין א ישיבה, אזוי ווי די חזון איש האט געזאגט אז א ישיבה איז א שפיטאל פאר בחורים זיך צו היילן, און עט חתונה האבן, וועט ער זיין א וואוילער ערליכער איד, ווי האט אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל געזאגט, איך וויל נישט פאבריצירן גאונים, אזוי האט ער געזאגט ר' בן ציון האט עס מיר נאכגעזאגט, איך וויל פאבריצירן. ערליכע אידישע בעלי בתים. דאס איז אלעס וואס איך וויל. צו פארענטפערן רמב"ם'ס איך וויל נישט דאס. איך וויל דער בחור זאל וויסן איך דארף אויפשטיין צום זמן קריאת שמע צום זמן תפילה. איך טאר מיר נישט האלטן די הענט ווי מען טאר נישט. יעצט האט דער איד געשריבן וואס האמיר געזאגט ס'איז אויף דף ל"ח. ס'איז מיר נישט אינטערעסאנט. שרייבן זיי פון איינער פון דעם רבי'נס מנהלים. שרייבט ער קלאר, די רבי האט געזאגט מען זאל רעדן צו די בחורים יעדן טאג, מען טאר זיך נישט אנרירן דעם אות ברית קודש, מען טאר נישט טון אלע חזר'עך, מען טאר נישט זיין א נואף ביד, און מען טאר נישט מוציא זיין זרע לבטלה. אזוי געשטאנען אין איד, סאו איך פארשטיי נישט, די זעלבע רבנים וואס האבן מיך געלייגט אין חרם זאליקא דער פערד, אין זיין איד לאזט ער אריינשטעלן אזא זאך, שרייב די רבי האט געזאגט מען זאל מאכן משכב זכר מיט די קינדער, דאס אלעס, דאס איז וואס דו דארפסט שרייבן. נאר וואס היינט אז מען קען עס שוין נישט ווייל מען זעצט איין, טרויט מען זיך נישט צו שרייבן, ווען נישט וואלט מען ווען דאס געשריבן. סא דאס איז וואס דא גייט פאר, נעמט מען בחורים אין מיליטער, דער אייבערשטער ווארנט אונז פון אלע פראנטן, אין עווערי פארט ווי דו קוקסט דיך אום איז אלעס מעסד אפ. רבותי סאיז נישט דא קיין כשר פיש סאיז נישט דא קיין כשר פלייש די פיש ברענגט מען אריין פון געוויסע לענדער טוירד ווארלד קאנטרי און מען לייגט צו איין סנפיר און קשקשת ווייל סאיז דא רבנים וואס פסקענען אז אויב איינע פון די איז כשר איז די גאנצע מין כשר לייגט מען דערצו וואס מען נעמט פון אן אנדער פלאץ און ספאלט אראפ פון זיך אליינס אויכעט מען זעהט סבאלאנגט אפילו נישט צו דעם פיש סאיז נישט דא נישט דא כשר'ע מילכיגס ס'איז נישט דא כשר'ע פליישיגס ס'איז נישט דא גארנישט און אויף וואס הארעווען מיר יעצט? איך זאג אז די גאנצע ענין וואס מ'איז אזוי פארזינקען אין זנות און אין עריות איז ווייל מ'האט געגעסן טריפות, דער אור החיים הקדוש זאגט מ'ווערט א שרץ מיט א שקץ, מ'הערט שוין נישט דעם דבר השם. און נאכדעם ווען מיר גייען ווייטער שטעלט זיך ארויס אגודה סאטמאר מיט. אלע ארגענעזעישאנס צו וואוטן פאר אזאלעכע קאנדידאטן וואס זיי טוען אפ כל מיני תועבה וואס זיי ווילן אריינברענגען תועבה, כ'מיין דו דארפסט מאכן אפאר טאלער פיין אבער דו ווייסט אז דו'סט נישט קענען מער מחנך זיין א קינד אין ברוקלין וואו וועסטו לויפן. און נאכדעם געשעהט אזאלעכע אומגליקן און שוין. און דער עולם זיצט און ס'איז אים א גארנישט וואס די שטעלן א טשולנט די פאר שאפס און נאכדעם קומען אזאלעכע. ס'ידוע, ס'איז געווען אזוי אז דער דזשיקוב'ער איז זייער קראנק געווארן, בקיצור ער האט זיך געלאזט מזכיר זיין פאר אלע צדיקי הדור, און איינער פון זיינע מחותנים, איינער פון די צדיקי הדור, דער הייליגער צאנזער רב, האט געזאגט, נו וואס איז דען, דער מחותן האט זיך דאך איינגעקויפט אלעס גוטס, האסט געלערנט, געדאווענט, געדינט דעם אייבערשטן, אין יענע וועלט איז נישט אזוי שלעכט, האט ער אים געזאגט, מחותן איר ווייסט נישט ווען איך זינג אין קצבה לשנותיך, איז דא כיתות פון טויזענטער און טויזענטער מלאכים וואס זיי טאנצען מיט. בקיצור. איך וויל נאך לעבן. האט אים יענער מחותן געזאגט אויב אזוי דעמאלטס וועל איך אייך פועל'ן א ישועה. אזוי האב איך געהערט אמאל פונעם אמרי חיים דערציילן די מעשה. און דער מחותן איז געווען דער הייליגער צאנזער רב. ר' מאטעלע'ס אלע קינדער טאנצען מיט. ר' מאטעלע, אין קצבה לשנותיך.

און דיינע אינוועסטמענטס. ר' מאטעלע'ס קינדער מיט אייניקלעך זיצן ארום און זיי זינגען ר' אין קצבה לשנותיך שטארב שוין אפ פאר א גוט יאר, דו קאסט דאך אונז מיליאנען מיט די אלע פאליסיס. און דאס אלעס מעג מען, דאס איז א חלק פון כיבוד אב ואם, ווען מ'האט אים געשטאכן ארויסצונעמען בלוט ווען מ'האט געמאכט די פאליסי, דאס איז געווען כיבוד אב ואם, אויף דעם האסטו אים איינגערעדט, מ'טוט אים טשעקן צו ער האט גענוג רעד בלאד סעלס און ווייט בלאד סעלס. און יעצט זיצט מען און בעט יעדן טאג רבונו של עולם זאל דער אלטער שוין פייגען, כ'האב נישט קיין געלט מער צו באצאלן די פרימיום, און חוץ פון דעם כ'קען באשטיין צו האבן די מיליאנען יעצט. דאס אלעס איז גוט, דאס אלעס איז אקסעפטעד ביי יעדן. און די חסידים זיצן איינגעלייגט די מורא צו זאגן עפעס, ווייל ר' מאטעלע פאר זיינע קינדער גייט ער אין פייער. רבותי, איך וויל ענק זאגן עפעס, שטייט כי תצא למלחמה על אויביך, אז דו גייסט נאר ארויס אין א מלחמה שוין ונתנו השם אלוקיך בידך, דאס אליינס, אז דו ביסט ארויס האט דיר דער אייבערשטער עס שוין געגעבן אין די האנט, ס'איז זייער פשוט, ס'זיצט, לאמיר זאגן אונזער הייליגער סאטמאר רב דער דברי יואל, שטעל דיר פאר ווען מ'איז אריינגעקומען אין נאסא און יעדער האט געזאגט ס'איז געווען ניסים ניסים ניסים ביי די סיקסטי סעווען ווארס, האט דעם רעבן אזוי געשטאכן אז ער האט געפלאצט ביי די תורות, פיר וואכן, פינף וואכן רצוף האט ער גערעדט. אונגעפער. שטעל דיר פאר ווען זיינע נאנטע מענטשען קומען אריין זיי זאגן רעבע עה ביסט נישט גערעכט די ציונים זענען טאקע א וויכטיגע זאך וואלט עס די רעבעס נישט אויסגעהאלטן מילא א איינער א מזרחי זאגט עס אבער ווען זיינס א מענטש זאגט עס זאלט וויסן די זעלבע געשעט אין הימל דער אייבישטער האט אונז אראפגעשיקט א ער איז א בעל מלחמות און ער וויל אונז זאל מיר זיך שלאגן און ער שיקט אונז כסדר נסיונות.

און מען טוט דעם רצון השם, לויט אזוי גייט ארויף דער כבוד פונעם אייבערשטן אויף אלע עולמות, און אויף אלע זיינע באדינער, און טאמער פארקערט, טשעפענען זיי אים, זיי זאגן, קוק, וואס האסטו דא? וועגן דעם זאגט אונז די תורה די וואך, כי תצא למלחמה על אויביך, דו ביסט נאר ארויסגעגאנגען, ונתנו השם אלוקיך בידיך. דעמאלטס האסטו שוין געווינען די מלחמה, צו דו האסט נאכדעם געווינען צו נישט, אז מ'איז זיך געגאנגען שלאגן אז די קינדער זאלן זיין סעיף, דאס איז געווען א מלחמה, א בלוטיגע מלחמה. צו מ'האט נאכדעם געווינען די מלחמה צו נישט, דאס האט צו טון מיט'ן אייבערשטן, דאס האט נישט צו טון מיט אונז. אבער דער כי תצא למלחמה, דאס האט שוין געמאכט ונתנו השם אלקיך בידיך. דאס האט שוין געמאכט אז דער אייבערשטער איז א מלך על כל הארץ. מ'גייט יעצט זאגן. אוי וידע כל פעול. כי אתה פעלתו יעדער מענטש זאל וויסן אז דער אייבערשטער האט אים געמאכט, אוי ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, יעדער באשעפעניש זאל וויסן אז דער אייבערשטער האט אים באשאפן, ויאמר כל אנשי נשמה באפו השם אלקי ישראל מלך, דער אייבערשטער איז א קעניג, אז דו ווייסט דער אייבערשטער האט איהם באשאפן. און דו ווייסט אז דו דארפסט דיך שלאגן פאר אידישקייט, מיט דעם מאכסטו השם אלוקי ישראל מלך, אז דער אייבערשטער ווערט א מלך ומלכותו בכל משלה. יעצט דא איינע פון די זייער סאפיסטיקעיטעד סקולס וואס ס'הייסט הארעס מען, דארט איז דא מענטשן וואס זענען אויף די באורד און זיי זענען ביליאנערן, ס'איז דא איינער וואס ער הייסט מיסטער שאו, ער איז ווערט דרײַ פוינט פאר ביליאן דאלער, און אזוי דא נאך אסאך, איינער איז ווערט צוויי פוינט פייוו ביליאן דאלערס, און אזוי איז דא זייער אסאך פון יענע סקול פון די באורד אוו טראסטיס, און זיי האבן אלע ריזיינד ווייל זיי האבן געוויסט אז מען האט געטשעפעט קינדער, ס'איז דא כ'מיין פֿופֿציק קינדער זענען געקומען פארווארד, זענען שוין היינט גרויסע מענטשן און זענען געקומען פארווארד. מען האט אלע געסעטלט מיט גאר גרויס געלט, מען האט געסעטלט דרײַ הונדערט און פֿופֿציק טויזענט און אזוי ווייטער, און די חברה האבן געמוזט רעזיגנירן, אין דעם זאג איך וועט עטס אריין לייגן דעם מיילעך שפיצער ויהי היום, וועט עטס זען אז עטס וועט נישט גוט פארן, דאס איז נישט דער וועג מער. יעצט שטעל דיר פאר וויאזוי אמעריקע איז געפאלן, אז דו ווילסט וואוטן פאר א מעיאר, עס וואוט מען וואסער א גרעסערע שמוציאן ער איז, איז דא איינער וואס ער איז א קלין גיי איז ער א גלח, מען גיי וואוט פאר א גלח, ס'איז געווען אזאלעכע רבנים וואס זיי האבן מיר געזאגט אז זיי האבן טאקע אונטערגעשריבן מען זאל וואוטן פאר דעם גלח, אבער זיי האבן נישט געוואוסט ער איז א גלח און זיי ציען צוריק די חסימות, און ס'איז דא עטליכע רבנים וואס זאגן זיי האבן קיינמאל נישט געגעבן די חסימות, און עס גייט דאך שוין אזוי, ווען זיי זעען אז עס איז נישט גוט געפארן האבן זיי קיינמאל נישט געגעבן די חסימות. יעצט איז דא דער פינטא.

האט ער געהאט אן אייגענע ווידיאו און ער געוויזן פארן קינד פארנאגרעפי, נו זעסטו, ברוך השם אבי ס'איז נישט געווען דער אינטערנעט, און אז איך זאג ענק די גאנצע צייט מען דארף וואטשן פאר די אייגענע טאטעס און פאר די אייגענע זיידעס פון ביידע צדדים וויל קיינער נישט גלייבן, ווארטס צו זען אפאר וואכן ארום וועט געבוירן ווערן א בעיבי און וויסן פון וועמען ס'איז, מען ווייסט נאך נישט, ווייל ביידע האבן זיך געשפילט, ביידע זיידעס האבן גענומען אדווענטעדזש פון די אייניקלעך.
און יעצט אם ירצה השם דעם יאר גיי איך רעדן און באמבעדירן און האמערן אוועק וועגן גרעסערע קינדער מיט קלענערע קינדער, יעצט האט א צוועלף יעריג יונגל גערעיפט א מיידל פון פיר יאר, מען דארף אנהייבן צו וואטשען פאר גרעסערע מיט קלענערע, מיט וועם דיין קינד שפילט זיך אין די בעק יארד אדער מיט וועם ער שפילט זיך אין פארק. די יאר גיי איך אין דעם ארבעטן, ברוך השם האבן מיר ערלעדיגט זייער פיין אז קינדער האבן רעכטן פון גרויסע מענטשן, יעצט גייען זיי האבן רעכטן אז קיינער טאר זיי נישט טאטשן. יעצט אין זומער נאך א וויכטיגע מצוה וואס עס שטייט די וואך אין פרשת כי תצא, וועגן שעטנז, ווי אפגעהיטן זעמיר אונז אין שעטנז, וועל איך ענק פארציילן. ס'איז געשטארבן דא א איד וואס ער פלעגט האבן די שעטנז ראזענבערגער. ביי זיין לוויה האט זיך איצעלע פימפ צוגעשטעלט און געזאגט און ס'איז אחדות ס'איז אחדות, וואס האסטו געהאט מיט שעטנז? דער איד איז ארומגעפארן טאג און נאכט, ער האט געשריבן אין זיין צוואה, ער האט אזויפיל זיך אריינגעלייגט אין שעטנז, ער האט נישט געהאט קיין צייט צו לערנען, יעדער זאל אויף אים אינזין האבן ביים לערנען משניות. איז דא אין לעיקוואד איינער וואס איז אן אלטער בחור איבער פֿופֿציק שטייט אין שולחן ערוך ער האט נישט קיין נאמנות ווייל מסתמא זינדיגט ער ווייל קיינער זיצט נישט ביז נאך די פֿופֿציק און ער זינדיגט נישט בקיצור ער איז דער וואס איז בודק שעטנז אדער איצעלע פימפ האט זיך געמאכט דא א שעטנז יעדער איז געווארן א מומחה אויף שעטנז. יעצט דער ענין פון שעטנז איז א מורא'דיגע זאך. אין מדרש תנחומא ווערט געברענגט אין פרשת בחוקותי אויפן פסוק אם בחוקותי תשמרו, זאגט דער מדרש אזוי, אלו דברים רש"י ברענגט אויך צו א חלק דערפון, אלו דברים שיצר הרע משיב עליהם, דער יצר הרע ענטפערט אונז און זאגט אונז, וואס עפעס האלט עטס איין שעטנז? שמא תאמר מעשה תוהו אפשר דאס איז סתם נארישקייטן? פארוואס טאר איך נישט מאכן שעטנז האבן א בגד פון שעטנז? תלמוד לומר אני השם. אני חקקתי ואין לך רשות להרהר בהם, איך האב עס דער אויס געמאכט א חקיקה, ס'הייסט א חוק, און דו טארסט אפילו נישט מהרהר זיין, ס'איז א גזירת מלך וואס האט נישט קיין טעם. יעצט שטעל דיר פאר ווען מ'איז נישט נזהר אין אזא זאך, דאס איז איינע, ס'איז דא אסאך מצוות יא, ס'איז אבער דא אזאלכע מעסטער מצוות וואס דאס ווייזט אז אונז גלייבן אז דער אייבערשטער איז אונזער קעניג, ווייל אונז פאלגן מיר אים אן א פארשטענדעניש אפילו מען פארשטייט נישט פארוואס. יעצט אין מדרש ווערט געברענגט אן אנדערע בחינה, שטייט השם חפץ למען צדקו, דער אייבערשטער האט געוואלט ווייל ער איז. זייער ערליך, רעכטיג, אז ס'זאל זיין יגדיל תורה ויאדיר, זאגט דער מדרש נתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א תורה כדי להנחילם חיי העולם הבא, ולא הניח דבר שלא נתן בו מצוה לישראל, אין יעדע זאך האט ער געלייגט א מצוה, בא ללבוש, ווילסט דיך אנטון, זאגט דיר דער אייבערשטער לא תלבש שעטנז, אדער ובגד שעטנז לא יעלה עליך. יעצט, דער רמב"ם ברענגט, דער חינוך ברענגט עס צו אין מצוה ת' ק' נ' א' לפי שהיו כומרי עבודת כוכבים לובשים כן בזמן ההוא, די גויאישע גלחים דעמאלטס ווען זיי האבן געטון זייער געדינט זייערע אפגעטער, פלעגן זיי אנטון בגדים של צמר ופשתים. זאגט ער ועד היום מפורסם הדבר אצל כמרים שיש במצרים אז ווען זיי ווילן מאכן כישוף און דינען עבודה זרה טוען זיי אן צמר און פשתן לכך וועגן דעם אסרו תורה שלא יהיו לבושים כמותם מען זאל זיך נישט אנטון אזוי ווי זיי. יעצט איז דא נאך א זאך דער דעת זקנים זאגט דעת זקנים בעלי התוספות.

און א תבנית ההיכל טאר מען נישט נאכמאכן, און דער אייבערשטער זאגט דאס איז מיין מאס, נישט יעדער מענטש קען דאס נאכמאכן. יעצט ס'איז דא נאך א אינטערעסאנטע זאך פארוואס מען טאר נישט האבן שעטנז, דער מדרש תנחומא ברענגט אין פרשת בראשית לפי שהקריב קין זרע פשתן, והבל הביא מבכורות צאנו שהי' צמר, איז דאך געווען פשתן מיט צמר, לא רצה הקדוש ברוך הוא שיתחברו יחד, האט דער אייבערשטער נישט געוואלט זיי זאלן זיך מחבר זיין אינאיינעם, דאינו דין שיתערב מנחת חוטא עם מנחת זכאי, זיי זאלן נישט אויסמישן א מנחת חוטא מיט א מנחת זכאי, עס איז א מורא'דיגע זאך דאס. קען זיין וועגן דעם קען זיין מ'איז נישט אזוי אפגעהיטן אין שעטנז וועגן דעם איז דא אזויפיל מחלוקת מ'הרג'עט זיך ארום און דאס איז קין מיט הבל. אויך זאגט דער רבינו בחיי אין פרשת קדושים אז איינער וואס ער טוט אן כלאים ברענגט אויף זיך ארויף א רוח הטומאה ווייל ער איז מחבר צוויי הפכים וואס די צוויי הפכים ארבעטן נישט אינאיינעם. וועגן דעם שטייט אין פסוק לא יעלה עליך מיינט מען נישט די שעטנז זאלסטו נישט אנטוהן, ווייל דאס שטייט דאך שוין פריער לא תלבש שעטנז, וואס דארף שטיין נאכאמאל ובגד שעטנז לא יעלה עליך, זאגט ער נאר לא תלבש שעטנז איז זאלסט נישט אנטוהן שעטנז, טאמער יא דאן זאלסטו וויסן ובגד שעטנז לא יעלה עליך. דעם ביסטו אויף דיר ממשיך א רוח הטומאה פון. די שדים מיט מלאכי חבלה. יעצט איז דא נאך א טעם וואס דער של"ה הקדוש ברענגט א מורא'דיגע זאך, ער ברענגט עס פון ר' מנחם הבבלי, פארוואס זאל מען נישט אנטון שעטנז? ווייל מען זאל נישט דערמאנען דעם חטא פון קין וואס ער האט געהארגעט הבל, זאגט ער שעטנז איז די אותיות שטן עז, דער שטן שטייט. ביי די האנט און ער וויל מקטרג זיין, טאמער טוט מען עס אן אינאיינעם האט ער א רעכט מקטרג צו זיין, זאגט ער די של"ה הקדוש ווען איינער טוט אן שעטנז איז עס אזוי ווי ער. איז מודה אין עבודה זרה. כ'האב שוין פריער מסביר געווען פארוואס, ווייל די גלחים, אזוי זאגט די רמב"ם, די גלחים פלעגן עס אנטון. יעצט, די משנה ברורה זאגט אין סימן ל"ו, סעיף ט"ו, ברענגט ער פון א ספר אגרת הטיול, אז שעטנז די אותיות איז שטן עז, ס'איז צוויי מקטריגים, איינס הייסט שטן און איינס הייסט עז. און דאס איז די סוד פון שעטנז ג"ץ, ס'איז דא די תגין איז אויף די אותיות שעטנז ג"ץ, וועט עטס אנקוקן אין די תורה געשריבן דאס ווארט שעטנז איז צו זעהן אלע פינף אותיות זענען פול מיט אזאלכע שיינע קרוינען, ווייל ס'שטייט אלע פינף אותיות אינאיינעם, שין עין טית נון זיין אויסער דעם אין די גאנצע תורה ווי ס'איז דא שעטנז און די אותיות ג' צדיק איז דא אזאלכע תגין, זאגט ער. דער משנה ברורה פונעם ספר אגרת הטיול אז געץ איז אויכעט א מקטרג, שעטנז איז א מקטרג און געץ איז א מקטרג, סאו שעטנז האמיר שטן עז און אויכעט שעטנז פאר זיך איז א מקטרג און אויכעט געץ, זאגט ער די תגין וואס דער אייבישטער געהייסן ארויפלייגן דערויף איז. אז דאס איז אזוי ווי א שווערד, מען זאל קענען מלחמה האלטן מיט אלע מקטרגים, וויאזוי? אז מען טוט נישט אן קיין שעטנז. יעצט דער רקנטי ברענגט אין פרשת ויקרא קאפיטל י ט, דארט ווי ס'שטייט אויך מען זאל נישט אנטון שעטנז, זאגט ער אז שעטנז איז שטן עז, און. דער מלאך, כ'וויל נישט ארויסזאגן דעם נאמען אבער מ'מעג דאך זאגן ווייל מ'לערנט, דער מלאך סנדלפון, וואס ער איז דער וואס ער רייניגט אויס די תפילות ישראל, ער קען נישט טוהן זיין ארבעט אויסצורייניגן תפילות ישראל און די תפילות גייען צו די רוח הטומאה, ווייל אויב דער מלאך רייניגט זיך נישט אויס גייט דאך עס נישט ארויף צו די קדושה. זאגט ער ווען איינער טוט אן שעטנז דעמאלטס קען דער מלאך סנדלפון נישט אויסרייניגען פיוריפייען אידישע תפילות. דער נודע ביהודה אין די דרוש הצלח דרוש ח אות ו זאגט אזוי וכמה מכשולים כבר נמצא רחמנא לצלן מחטא המר הזה.

שטעלט זיך פאר וואס דאס איז. געווענטליך מענטשן קויפן אין די אידישע סטארס ווייסן זיי שוין צו באקוקן שעטנז, אבער זייער אסאך מאל ווייסט מען נישט צו באקוקן. ווען מען קויפט אין מאנהעטן קויפן די פרויען קליידער מיט אלעם. קומט וויינען צום אייבערשטן ראש השנה, געב א גוט יאר, געב וואוילע קינדער, געב געלט. די תפילות גייען נישט ארויף, איין טאג וואס מען טוט אן שעטנז פערציג טאג הערט נישט דער אייבערשטער אויס די תפילות. יעצט ס'דא א ספר שלמי ציבור פון ר' ישראל יעקב אלגאזי. ברענגט ער אין דיני נטילת ידיים שחרית שרייבט ער אזוי בענין המלבושים מצאתי כתוב ווייל נאכדעם מען וואשט זיך נעגל וואסער דארף מען דאך אנטון מלבושים זאגט ער כ'האב געטראפן שטיין שאין דבר המעכב התפילה כמו בגדי שעטנז ואפילו בשוגג ס'נישט דא א זאך וואס ס'האלט אויף די תפילות און אפילו בשוגג אזוי ווי איינער וואס האט אנגעטון שעטנז יעצט צו ידיעה, עס איז דא אסאך מענטשן וואס זיי ווילן נישט עובר זיין שעטנז איז צמר איז וואל גייען זיי נישט מיט קיין וואלענעם טלית קטן פארוואס ווייל געווענטליך אמאל פלעגט זיין אז די אינטערהעמעדער פלעגן זיין געמאכט פון פלאקס פון לינען היינט איז עס געמאכט פון קאטן וואס ס'איז געווען ערליכע אידן וואס זענען וועגן דעם נישט געגאנגען מיט קיין ציצית פון וואל. יעצט ווי איך האב באמת די גאנצע זאך פון שעטנז וועל איך ענק זאגן, ס'איז דא אין אסאך מדינות למשל אין טערקיי איז געווען א טערקישע טלית א גרויסער יחוס ווייל מ'האט געוויסט אז אין טורקי וואקסט נישט קיין לינען. נאר צמר, פשתן איז נישט געווען איינגעפלאנצט אין די גאנצע מדינה, און געוויס קען נישט זיין קיין מיקסטשער. היינט וואקסט אין די גאנצע וועלט אפילו אין טערקיי סיי וואל און סיי לינען, איז במילא קיין טערקישע טלית היינט נישט קיין גרעסערע יחוס אדער א קלענערע יחוס, אבער וואס געשעהט איז די אלע ווי ס'וואקסט נעמען זיי די פשתן דאס איז פלאקס און מ'מאכט דערפון שטריק, צווירן, צווירן איז זייער גוט צו מאכן פון פלאקס ווייל ס'איז א שטארקע מאטעריאל, מען נייט צו קנעפלעך אויף דעם, מען נייט צו ביי די טאשן, און ממילא איז דאס זייער זייער הארב, נאכדעם איז דא מען מאכט אין די קישעלעך למשל. אז דו האסט א רעקל, האסט אריינגעלייגט אזאלעכע קישעלעך. אמאל מאכט מען עס פון סינטעטיש, היינט געווענטליך קומט עס שוין פון סינטעטיש ווייל עס איז א שאד זיך ארומצושפילן מיט אלטע קליידער. אמאל פלעגט מען נעמען אלטע קליידער, מען האט צושניטן דערפון שטיקלעך און מען האט עס צוזאמגעמאכט אין א פרעס און מען האט געמאכט דערפון די קישעלעך. יעצט דעמאלטס הייבט עס אן צו האבן א פראבלעם. יעצט זייער אסאך מענטשן האבן אינדערהיים. א מאדראט, ס'איז דא מענטשן וואס זיי האבן אזאלכע קאוטש, און די אלע זאכן לייגט מען אריין פון אלטע קליידער, מען טוט עס שרעדן און מען טוט עס נאכאמאל איבערארבעטן, יעצט איז אויך דא אין דעם הלכות, די אלע זאכן דארף מען זיין געווארנט, א מענטש זאל זיך ארומקוקן וואו ער האט א פלאץ וואו ער קען האבן שעטנז, דו פארסט מיט אן עראפלאן. אויב ס'איז נישט קיין פלעסטיק סיעט קען עס האבן שעטנז. ווען ס'איז א פלעסטיק סיעט געווענטליך אפילו ס'איז דא אונטער דעם איז דא שעטנז. איז שוין אויכעט דא אין דעם א מחלוקת צו ס'איז לא יעלה עליך צו נישט. דאס איז שוין גייט שוין אריין אין גרויסע מחלוקת. אבער למעשה ווייסט מען ווען דער סקווערער רבי. ר' יעקב יוסף זכר צדיק לברכה איז געגאנגען חתונה מאכן דוד'לן אויף ארץ ישראל, איז ער א גאנצן וועג איז ער געשטאנען און ער האט זיך נישט אראפגעזעצט, מען האט אים געפרעגט פארוואס נישט, האט ער געזאגט ס'איז פון סחורה און ער האט מורא ס'איז שאטנז. די זעלבע מעשה פארציילן זיי אויכעט, ס'איז געווען דער סטייפלער גאון האט געשריבן עפעס א שיינע חידושים, אין עפעס א צייטונג וואס איז ארום געגאנגען אין פוילן, חזון איש איז נתפעל געווארן פון דעם שרייבער אבער ער האט געשריבן בעילום שמו, חזון איש האט געמאכט זיכער אז ער איז געוואר געווארן ווער דאס איז און האט קאנטאקטעט דעם בחור און האט אים געזאגט אז ער האט א שידוך פאר זיין שוועסטער. דער סטייפלער האט גענומען דעם חזון איש'ס שוועסטער. למעשה דער סטייפלער גאון איז אנגעקומען און האט אנגעהויבן צו דרימלען.
אזוי ווי ער האט אנגעהויבן צו דרימלען האט דאס מיידל געזאגט זי ברויך נישט אזא מענטש, ס'איז אינגאנצן נישט קיין בעל דרך ארץ. קיצור דער חזון איש, זיי האבן זיך געזעהן, נו, פרעגט ער פון חזון איש וואו ס' איז געבליבן, האט ער געזאגט לאמיך דיר זאגן, דו ביסט דאך א בחור א בן תורה, דאס איז נישט קיין הנהגה פון א בן תורה זאלסט קומען זעהן א מיידל און זאלסט דרימלען, ס'איז דאך דער גרעסטער בזיון וואס דו טוסט אונטערשעצן א אידישע טאכטער. האט ער געזאגט ביסט גערעכט כ'על עס מער נישט טוהן נאר כ'וויל דיר פארציילן א מעשה. איך בין געקומען צו פארן זען דיין שוועסטער בין דאך געפארן פֿיר און צוואַנציק שעה מיט א באן כ'האב מורא געהאט זיך אראפצוזעצן ווייל ס'איז געווען געמאכט פון סחורה האב איך מורא געהאט ס'איז שעטנז. בין איך געשטאנען פֿיר און צוואַנציק שעה אין די באן, מילא אז איך בין אנגעקומען דא, בין איך געווען אביסל שלעפעריג, איך אנטשולדיג מיך און איך פאר טאקע צוריק, אבער איך וועל עס מער נישט טון.
און ס'איז אויס שידוך.
האט דער חזון איש געזאגט, ניין ניין ניין ניין ניין ניין, אויב דו ביסט געשטאנען פֿיר און צוואַנציק שעה אין א באן, ווייל האסט מורא געהאט דיך אראפצוזעצן, ווייל אפשר איז עס שעטנז, קום אריין צו מיר אין שטוב און איך געב דיר א בעט און שלאף דיך גוט אויס א טאג, און נאכדעם וועסטו נאכאמאל זעהן מיין שוועסטער, און פאר די שוועסטער איז ער געגאנגען פארציילן, דו ווייסט ווער די, דו ווייסט מיט וועם דו האנדלסט דא? דו האנדלסט דא מיט א מענטש, א אכצן יעריגער בחור זאל האבן א השגה צו שטיין אין א באן פֿיר און צוואַנציק שעה ווייל ער האט מורא ס'איז שעטנז, סוף איז געווארן פון דעם א שידוך. און זיי האבן געהאט ליכטיגע דורות, ר' חיים קניבסקי איז דאך א זון פון אים. זיי דערציילן, ס'איז דא א מעשה בוך וואס עס דערציילט די גאנצע מעשה וויאזוי די ישיבה האט זיך געראטעוועט, די מירער ישיבה, די וואס זענען ארומגעפארן די תלמידים אויף שענגהאי, דערציילן זיי, זיי זענען דאך געווען דארט יום כיפור, דער באקאנטער יום כיפור וואס מען האט אנגעפרעגט דעם חזון איש מיט די רבנות ווען מען זאל פאסטן, כ'האב נישט געוואוסט ווען ס'איז באמת יום כיפור דארטן, ווען זייער יום כיפור געפאלט, א מחלוקת געווען דער חזון איש מיט מיט די רבנים, די רבנים האט געזאגט זאלן פאסטן ווען דארטן איז יום כיפור, און די חזון איש האט געזאגט ניין זאלטס עסן דעמאלטס און זאלטס פאסטן א טאג שפעטער, ס'איז א אריכות הדברים ס'איז נישט, ס'איז דא א ספר תאריך הישראלי דארטן די גאנצע זאך ווערט געברענגט, על כל פנים דערציילט זיך דארט א מעשה די איין בחור האט. האט געדאווענט יום כיפור, אינמיטן דאווענען יום כיפור איז ער ארויסגעגאנגען, ער קומט און אנגעטון מיט וואכענדיגע קליידער, און ער האט געדאווענט מיט א ברען נאכדעם געפערליך, קיינער האט אים נישט געוואלט פרעגן וואס איז געשען אינמיטן דאווענען יום כיפור, מוצאי יום כיפור ווען מען האט אויסגעפאסט פרעגט אים איינער וואס איז דאס געשען? האט ער געזאגט, כ'האב געפילט ביים דאווענען ס'גייט נישט, איך רעד איך רעד איט דזשאסט דאזענט גאו. כ'האב אנגעהויבן, כ'בין אריין, כ'האב געכאפט א ספר מוסר, כ'האב אנגעהויבן צו קוקן דערין, אבער ס'האט גארנישט געהאלפן. נאכדעם האב איך זיך דערמאנט אז ס'ווערט געברענגט אין ציוני על התורה אין פרשת קדושים אז שעטנז איז רומז צו די צוויי מדות וואס כ'האב פריער געזאגט, איינס איז אז ס'. אז ס'הייסט סאטן און איינס איז אז ס'הייסט אייז. און דאס איז מקטרג אויף אידישע קינדער. האב איך געקלערט אפשר כ'האב געקויפט א נייע מלבוש אויף יום טוב, כ'האב עס נישט בודק געווען, אפשר איז דאס דער פראבלעם. אזוי ווי כ'האב פריער געזאגט, ווען איינער האט שעטנז, איז דער מלאך סנדלפון דער וואס איז דער מלאך וואס ער דארף פיוריפייען, אויסלייטערן די תפילות און מאכן א קשר פארן אייבערשטנ'ס קרוין כביכול, נעמט נישט אן די תפילות. און ס'געט דעם כח פאר די רוח הטומאה. בקיצור, האט ער געזען אז נאכדעם ווען ער האט געטוישט זיינע קליידער האט ער טאקע אנגעהויבן זייער זייער ווארעם צו דאווענען. נאך יום כיפור איז ער געגאנגען דארטן צו א מומחה און ער האט בודק געווען האט ער געטראפן אז ס'האט טאקע געהאט שעטנז. און גראדע אין די מעשה ביכל שטייט אז יענער איז געווען א חשובער בחור ער האט געקויפט א קלייד א נייע מלבוש איז ער דאך געגאנגען עס בודק זיין און מען האט נישט געטראפן גארנישט און ס'איז געווען אן אווערסייט. יעצט ווען ס'קומט יעצט ראש השנה די וואס זיי האבן די וואלענע גרויסע טליתים. און זיי האבן אויכעט א לינענעם קיטל. יום כיפור גייט דאך יעדער מיט א קיטל. מאכט זיך א פראבלעם פון שעטנז. וועגן דעם דארף מען קויפן א פאליעסטער קיטל. יעצט, זייער אסאך מענטשן ווילן מען זאל זיי באגראבן מיט דעם קיטל וואס זיי האבן געדאווענט. מיט א פאליעסטער באגראבט מען נישט. מוז מען האבן לינען. איז לויפסטו. אריין אין א פראבלעם, וואס טוסטו יעצט מיטן טלית וואס איז אויף דיר? און די זעלבע האסט א פראבלעם מיטן טלית קטן אויב ס'איז וואל. און דו גייסט מיט א קיטל, ס'איז דא אסאך מענטשן ס'איז זיי צו הייס צו זיצן מיט די בעקיטשע, זיצן זיי ממש איינס אויפן אנדערן, פילן ווי מ'שטופט זיך, טוט מען אויס די בעקיטשע ווייל איך גיי דאך מיטן קיטל. יעצט. ס'דא אין ספר מעם לועז ברענגט ער א מעשה פון א שניידער א איד וואס ער איז נישט געווען אפגעהיטן אין איסור שעטנז, ער פלעגט נייען קליידער מיט שעטנז, נאכדעם ווען ער איז געשטארבן און מ'האט אים באגראבן האט מען געטראפן זיין גוף אינדרויסן פונעם קבר, מ'האט אים געטראפן ערגעץ אינמיטן בית החיים. דער עולם געטראכט אפשר געווען א מקרה מ'האט אים נישט גענוג טיעף באגראבן, געקומען א חיה און ס'האט אים ארום געשלעפט, זיי זענען געגאנגען זיי האבן אים נאכאמאל באגראבן אזוי ווי מ'באגראבט יעדן טויטן. דעם אנדערן טאג ווען ס'זענען געקומען האבן זיי אים ווידער געטראפן אזוי, האט זיך יעדער געווינדערט ס'קען דאך נישט זיין אז דאס איז א מקרה, עס געשעט דאך יעדן טאג. געגאנגען זיי האבן עס פארציילט פארן שטאטס רב, געווען א גרויסער צדיק די שטאטס רב, איז ער געגאנגען אין בית הקברות און ער האט געזאגט א תפילה אז דער שניידער זאל מיט אים רעדן, אזוי ווי ס'איז דא א בעל אוב וואס מען ברענגט אויף א טויטן איז אויך דא התקשרות רוחא ברוחא וואס צדיקים פלעגן דאס קענען, אין כתבי האר"י דאס פיל פיל אז דער אר"י הקדוש האט געקענט רעדן מיט נשמות וואס זענען שוין נישט דא געווען אפאר טויזנט יאר אויף די וועלט. על־כּל־פּנים, האָט ער אים געפֿרעגט, װאָס איז דאָס? האָט ער געזאָגט, איך האָב אַן עונש פֿון הימל, אַזױ װי איך האָב מכשיל געװען ייִדישע קינדער מיט כּלאים, דאָס הײסט צמר ופּשתּים, און די ערד איז אַ מלבוש פֿון אַ מענטש נאָכן שטאַרבן. דאָס איז דאָך זײַן מלבוש. בקיצור, זאָגט די ערד, איך װיל דיך נישט אַרײַננעמען. בקיצור, בין איך געבליבן אָן אַ ערד אַפֿילו. האט דער רב מתפלל געווען אויף אים אז די ערד זאל אים יא ארייננעמען, און ער זאל באקומען זיין דין, דער אייבערשטער זאל אים משפט'ן אויף יענע וועלט. יעצט. ס'איז דא שאלות ותשובות מלמד להועיל. אין יורה דעה סימן רצד אות ו' שטייט אזוי, אדם צריך בחייו לבזבז כל ממונו כדי שלא יעבור על איסור שעטנז, א מענטש דארף. אויסגעבן זיין גאנץ געלט ער זאל נישט חלילה עובר זיין אויף א איסור שעטנז, זאגט דער ירושלמי אין מסכת כלאים פרק ט', ר' הלל בן ר' וולס היה לו בגד ער געהאט א בגד ששווה שלושים ריבוא דינר, ריבוא איז צען טויזנט, דרייסיג מאל צען טויזנט דאס איז מסתם דריי הונדערט טויזנט, ושלחו לרבי האט עס געשיקט פאר רבי קיצור רבי האט עס געשיקט צום שעטנז לעבראטארי, מצא בו רבי כלאים איז געגאנגען דער רבי ושרפו האט עס פארברענט. יעצט דא שטייט אז עס איז געווען דרייסיג מאל צען טויזענט סאיז דרײַ הונדערט טויזענט דינר, יעצט א דינר איז בערך פֿיר אביסל מער ווי פֿיר גראם זילבער, יעצט. אויב דאס איז געווען דרייסיג מאל צען טויזנט, רעדט מען דא פון א מיליאן צוויי הונדערט און פינף און זיבעציג טויזנט גראם. איך ווייס נישט וויפיל סקאסט היינט א גראם, ווייל ביי אונז גייט עס א פונט, אבער און אמאל ווען כבין געווען אינוואלווד אין די עניינים, און וויפיל א גראם איז.

א מיליאן צוויי הונדערט און פינף און זיבעציג טויזנט גראם. שטעל דיר פאר וואסער א געוואלדיגע איסור דאס איז צו האבן שעטנז. און רבי רבינו הקדוש האט עס פארברענט. יעצט אין שיטה מקובצת אין מסכת זבחים דף י"ח עמוד ב' ווערט געברענגט. אז רבינו אפרים האט געשיקט פארן רבינו תם תיבה, ס'איז געווען מלאה שערות פול מיט האר, שתלש מזקנו וואס ער האט ארויסגעריסן פון זיין בארד, דער רבינו אפרים, מרוב צער פונעם גרויסן צער על מנהג העולם שלובשים כלאים, אז מען די מנהג פון די וועלט איז מען נישט מקפיד און מען טוט אן כלאים. יעצט אונז געפינען די וואך אין די סדרה וועגן שילוח הקן שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך יעצט ווערט געברענגט אין מדרש תנחומא שטייט אונז לערנען פון די פרשה אז א מצוה איז גוררת מצוה ווייל ס'שטייט כי יקרא קן צפור לפניך און וואס שטייט נאכדעם כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך זאגט דיר די תורה אויב וועסט מקיים זיין די מצוה פון שילוח הקן וועסטו זוכה זיין מקיים צו זיין צו בויען נאכדעם א הויז און וועסט קענען מאכן א מעקה און נאכדעם וועסטו זוכה זיין אז וועסט האבן אסאך קליידער זאלסטו אבאכט געבן אז ס'זאל זיין לא תלבש שעטנז. און נאכדעם וועסטו זוכה זיין אז וועסט קענען מאכן ציצית ווייל גדילים תעשה לך. און וואס גייט געשען אז וועסט מאכן פיינע כשר'ע ציצית וועסטו זוכה זיין צו א וואוילע פרוי, ווייל נאכדעם וואס עס שטייט כי יק אה גדילים תעשה לך שטייט כי יקח איש אשה, וועגן דעם א פרוי געבט פארן מאן א טלית, ווייל נאכדעם וואס עס שטייט ציצית. קומט די פרוי, ווייל מסתמא איז זי געווען אפגעהיטן אין הלכות אין מצות ציצית, און אויך ווייל ציצית איז דאך א שמירה קעגן עריות, ווארנט אים די פרוי אן, זאלסט וואטשען, האסט א ווייב, גיי נישט זינדיגן. ווערט געברענגט דארט אין די מעשה. איינער פון די תלמידים איז געגאנגען זינדיגן, איז געקומען די פיר ציצית, זיי האבן אנגעהויבן צו קלאפן, ער האט געוואלט גיין צו א זונה, זיי האבן אנגעהויבן צו קלאפן. ווייל אז מען האט כשר'ע ציצית איז עס א שמירה קעגן עריות. יעצט ס'ווערט געברענגט אין ילקוט שמעוני אין סימן אין אות תתק"ל, העושה מצוה אחת ווען א מענטש טוט איין מצוה מטיבין לו טוט מען אים גוטס ומאריכין לו את ימיו. אמר הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער זאגט אם קיימת מצות שילוח הקן, אז ביסט מקיים געווען מצות שילוח הקן אפילו היית עקר, ביסט געווען אן עקר, האסט נישט געקענט האבן קיין קינדער, ולא מוליד, האסט נישט געקענט געבוירן חייך, איך שווער שאני פוקדך בבנים איך וועל דיר געבן קינדער, שנאמר שלח תשלח את האם, אם עשית כן, אז דו האסט אזוי געטון, דעמאלטס אז דו האסט אוועק געשיקט די מאמען ואת הבנים תקח לך. יעצט אין ילקוט שמעוני שטייט נאך אביסל מער באריכות. אבער ווי איך האב ענק פריער נאכגעזאגט צו מדרש תנחומא שטייט אביסל מער באריכות עס שטייט נאך מער אז אויב דו האסט געבויעט א הויז האסט געמאכט א מעקה וועסטו זוכה זיין צו א כרם צו א וויינגארטן זאלסט קענען מקיים זיין לא תזרע כרמך און וועסט אויך זוכה זיין אז וועסט האבן א פעלד און וועסט קענען איינזייען, וועסטו מקיים זיין לא תחרוש בשור ובחמור, און וועסט זוכה זיין צו שיינע קליידער, וועסטו מקיים זיין לא תלבש שעטנז, וועסט זוכה זיין צו ציצית, און וועסט זוכה זיין צו א פרוי מיט קינדער, סא לייגט צו. נאָך אַ הויז לייגט ער צו עסט נאָך האָבן אַ וויינגאָרטן אויכעט און עסט נאָך האָבן אַ פעלד אויכעט. למעשה וואָס געשעט? וואָס איז די מצוה פון שילוח הקן? אין זוהר הקדוש אין תיקוני זוהר תיקון ו שטייט אַזוי. ס'איז אויכעט אין זוהר חדש רות. יש בקיום מצוות זו התעוררות רחמים על כל העולם, ס'איז דא אין דעם מצוה פון שילוח הקן א התעוררות רחמים, והיא, און דאס איז, כי מתוך שהוא משלח את האם אז ער שיקט אוועק די מאמע, והיא פורחת מגוזליה און ס'גייט אוועק פון די טויב, פון די פייגעלע, ומשתלח מעל בניה, און מ'שיקט עס אוועק על ידי קיום מצוות שילוח הקן. דורך די מצוה פון שילוח הקן הנה היא מצטערת ודואגת על חרבן קינה, די מאמע וועם דו האסט אוועקגעשיקט הייבט זיך אן צו זארגן וועגן דעם חרבן וואס מ'האט צובראכן איר הויז, ועל ריחוק בניה, מ'האט אוועקגעשיקט אירע קינדער, היא מצטערת און זי טוט זיך מצער זיין והולכת און זי גייט, ואינה יודעת לאן הולכת, זי ווייסט נישט וואו גיי איך, והיא נודדת. ס'לויפט ארום פארוואגלט ורוצה לאבד את עצמו, אזוי שטייט אין זוהר הקדוש אין תיקוני זוהר און אין זוהר חדש רות. יעצט עט נאכקוקן אין ירושלמי שטייט אסאך טיפער. ירושלמי שטייט כשמשלח האם ווען מ'שיקט אוועק די מאמען פעמים הולכת מחמת צערו גייט זי וועגן איר צער וטובעת בים זי זינקט איין אין ים. רבי יונתן אייבשיץ זאגט אין ספר יערות דבש דרוש ו', דאס איז דער טעם פארוואס די חזל זאגן האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך, ווען איינער זאגט אויף די מצוה פון קן ציפור אז דער אייבישטער זאל רחמנות האבן משתקין אותו, פארוואס ווייל שעושה מצוותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, דו מאכסט אז די מצוות פונעם אייבישטן זענען רחמנות. ואינם אלא גזירות, ס'איז נאר גזירות, זאגט ער שהרי מצוה זו באמת אין רחמים, ס'איז נישט דא קיין רחמים אין די מצוה, ואדרבה יש צער גדול לאם, ס'איז דא געוואלדיגע צער ביי די מאמען בשביל הפרדה של בניה ווען מ'שיקט אוועק די קינדער. דער רמב"ם זאגט א מורא'דיגע זאך, אז ס'איז נישט קיין חילוק די ליבשאפט פון א בהמה מיט א מענטש, ווייל דו האסט דעת מיינט נישט אז די בהמה האט נישט ליב אירע קינדער, פונקט ווי א מענטש האט ליב אירע קינדער, אזוי ווי יעדע מאמע האט ליב איר קינד, אזוי האט יעדע בהמה אויכעט ליב איר קינד. יעצט וואס געשעהט אבער, זאגט דער זוהר ווייטער, ומתוך צער הגדול, דעם גרויסן צער, השר הממונה על העופות, דער שר וואס איז ממונה אויף די עופות, מבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, בעט רחמים פארן אייבערשטן, ואומר און ער זאגט, ולא כתוב בך, ס'שטייט דאך אויף דיר רבונו של עולם ורחמיו על כל מעשיו, ואפילו על יתוש קטן שבעולם רחמיך מרובים, אפילו אויף א קליינעם ווערעמל האסטו דאך רחמנות, ואם כן למה גזרת על עוף הזה שתהי' מגורשת מקן, אויף וואס האסטו גוזר געווען אז דער עוף זאל זיין אוועקגעטריבן פון דער נעסט? ובזמן שישראל מקיימים זאת המצוה ווען די אידן טוען מקיים זיין די מצוה כל ממונה מלמד זכות על העוף שלו יעדער הייבט אן מלמד צו זיין זכות אויף דעם עוף והקדוש ברוך הוא מה עושה זאגט דער זוהר וואס טוט דער אייבערשטער אוסף כל חילו ער זאמלט צוזאם זיינע אלע חיילות, די מלאכים און די שרפים, כל ממונה, מלמד זכות, יעדער וואס איז מלמד זכות ומבקש רחמים על העוף שממונה עליו, און ער בעט רחמים אויפן עוף וואס ער איז אויף אים ממונה, און ער הייבט אן צו זאגן ובכם, און צווישן ענק איין מי שילמד זכות על בני, קיינער זאגט אויף קיין איד גארנישט קיין גוטס, און די אידן זענען דאך אין גלות אזויפיל יארן. ועל השכינה שהיא בגלות, די שכינה איז אין גלות, די קן שלה, אידן, די אידישע נעסט איז אויך אין גלות, וואס איז דער אידישע נעסט? ירושלים, ס'איז נחרב וחרוב, ובניה, ווער זענען די קינדער? בגלות, די אידן זענען אין גלות תחת יד אדונים קשים של אומות העולם. ואין מי שיבקש רחמים וילמד עליהם זכות נישטא צווישן אלע מלאכים איינער זאל אויף אונז לערנען זכות אויף כלל ישראל ובאותו זמן צווח הקדוש ברוך הוא דעמאלטס גיט דער אייבערשטער א געשריי ואומר און ער זאגט למעני למעני אעשה דאס א פסוק אין ישעיה מ ח ואעשה למען שמי דאס איז דער אייבערשטער זאגט איך וועל טון פאר מיין הייליגן נאמען דאס א פסוק אין יחזקאל קפיטל ה ובזה אין דעם מעורר רחמים על השכינה ועל בניו שהם בגלות איז מען מעורר רחמים. יעצט שטייט נאך אין זוהר אז דעמאלטס ווען דער אייבערשטער איז מעורר אויף אידישע קינדער רחמים ס'גייט ארויס א קול און ס'זאגט כציפור נודדת מן הקן אזוי ווי א פייגעלע לויפט וואנדערן פון איר נעסט, כן איש נודד ממקומו, און דעמאלטס איז דער אייבערשטער מעורר און איז ממשיך שפע רחמים אויף אלע מענטשן, זאגט דער זוהר כל אלו ההולכים נע ונד ממקום למקום, עס איז דא מענטשן ארחי פרחי'ניקעס, היינט שוין נישט אזוי שכיח דאס אבער אמאל איז דאס געווען, מען האט געוואנדערט פון שטאט צו שטאט, זאגט דער זוהר, און אויך ווער ס'וואנדערט ממצב למצב אחר. אזא מצב, און יעצט איז ער אין אזא מצב, דא דארף ער בר מצוה ווערן, דא דארף ער א חתן ווערן, דא דארף ער חתונה האבן, אדער שבור הלב, דא איז אים איינער נישט געזונט, דא גייט אים נישט די פרנסה, אדער שבור הכח, ער פארלירט די כוחות, דעמאלטס ווען דער פייגל גייט ארום וויינעדיג און דער אייבערשטער מעורר רחמים, ווערן די אלע געהאלפן. ומתעוררים רחמנות על כל העולמות וחס עלי וסולח לעונותיהם של הנודדים ממקומם דער אייבישטער האט רחמנות אויף די מענטשן און ער איז אים מוחל זייער עבירות און מרחם עליהם ועל כל העולם אויף דעם זאגט דער אייבישטער אשרי מי שמשלח את הציפור מחוץ לקינו וואויל איז דער וואס ער קען מקיים זיין די מצוה ועל ידו מעורר רחמים על כל העולם כולו און ווער איז גורם אז מען זאל מרחם זיין אויף די גאנצע וועלט, דער מענטש וואס האט אוועקגעשיקט דאס פייגל, אזוי זאגט דער זוהר הקדוש, און ער איז גורם איר מיט צער מיט צוויי וועגן, קודם אז זי פארלירט איר קינד, און נאכדעם אז זי אליינס האט נישט קיין מנוחה, אזוי דער אייבערשטער ווערט פול מיט רחמים אויף די אלע מענטשן וואס האבן צער, און וועגן דעם געבט אים דער אייבערשטער שכר למען יטב לך וארכת ימים. קם רב בון. אזוי זאגט דער זוהר הקדוש, איך זאג נאך א לשון הזוהר, קם רב בון על רגליו ושמח, ער האט זיך געפרייט ואמר און האט געזאגט, ברוך המקום ששמעתי את הקול הזה, געלויבט איז דער אייבערשטער כ'האב דאס קול געהערט, ואם לא באתי לעולם אלא לשמוע זה די לי, ווען איך קום נישט נאר אויף דעם דאס צו הערן, וואלט מיר שוין זייער גענוג געווען. דאס קומען אויף די וועלט. יעצט כידוע אונזער הייליגע רבי דער דברי יואל האט נישט געהאט קיין קינדער קיין בן זכר על כל פנים האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער נאך זיין לעבן נישט קיין אייניקלעך אבער האט נישט געהאט קיין בן זכר עניוועי די רבי האט זייער שטארק געוואלט געהאלפן ווערן מיט א בן זכר אבער ס'איז נישט געגאנגען וואס קען מען טוהן אז ס'גייט נישט גייט נישט איז געגאנגען איינמאל און מ'האט צאמגעשטעלט א זאך אז די רבי האט זאל טרעפן א קן ציפור און דער רבי האט אוועקגעשיקט דעם קן ציפור איז דא א הבטחה פונעם אייבערשטן אז ער וועט האבן קינדער. ס'האט זיך געזעצט א בית דין און זיי האבן, דער רבי האט מקיים געווען מצות שילוח הקן און די בית דין האט זיך צוזאמגעזעצט און זיי האבן גוזר געווען כביכול אויפן אייבערשטן אז אזוי ווי דער רבי האט מקיים געווען מצות לוח הקן, זאל ער געהאלפן ווערן מיט קינדער. געווען איינער פון די דריי דיינים וואס האבן געדארפט אונטערשרייבן דעם פסק, איז פאר ער האט אונטערגעשריבן האט ער געגעבן א פרעג דעם איד, זאג מיר, די רבי האט עס געטראפן גייענדיג אין די גאס? זאגט ער, ניין, איך האב עס דארטן צוגעשטעלט און איך האב אים געוויזן וואו עס איז. זאגט ער, שטייט דאך פרט למזומן, עס איז אנגעגרייט, עס איז גארנישט. האט די רבי געלאזט א קרעכץ און א טרער און געזאגט, יעצט יעצט האסטו עס דערהארגעט. אפילו ווען די רב וואלט ווען אונטערגעשריבן אפשר וואלט די בית דין של מעלה געמוזט איינהאלטן וויאזוי מען פסק'נט דא, אבער דו גייסט עס אליין דו צושטערסט עס און די רבי האט טאקע קיינמאל נישט זוכה געווען צו האבן קינדער. איך האב געוואלט זאגן עס ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש א תשובה אין נודע ביהודה אויכעט. ס'איז א געוואלדיגע תיקון וואס געשעהט ווען מ'איז מקיים מצוות שילוח הקן. למעשה איז דא מענטשן זיי מאכן דערפון א ביזנעס, שטייט זיך אבער פרט למזומן אויב ס'איז מ'באצאלט פאר דעם געלט איז עס גארנישט ווערט, ס'איז נישט כי יקרא, ס'איז שקר די גאנצע זאך, און יענע מאכן אסאך מאל אייגענע נעסטס, זיי שטעלן דארט אהין פייגעלעך, ס'איז א ביזנעס געווארן. האב איך געוואלט זאגן פארן עולם ווי הייליג די מצוה איז, אזוי סכנה'דיג איז די מצוה. ווייל שטעל דיר פאר אז דו טוסט אפ א צער פאר א מאמע מיט א קינד, יעצט ווען ס'איז ממש כי יקרא, ס'איז אזוי ווי ס'שטייט אין חומש, הער, דא גייט מען אזוי, כ'פארקויף, כ'האב געטראפן ערגעץ א נעסט, ער האט געלייגט דארט עפעס א נעסט, ס'געקומען אפאר פייגלעך, ער האט, ער טוט, ער מאכט. נאכמער איז דא געוויסע פייגלעך וואס מ'מעג און וואס מ'טאר נישט דא. טמאות און טהורות, ס'דא אסאך הלכות אין דעם, ס'לוינט ארויסגעבן א גאנצע ספר אויף דעם. איך וויל אויך זאגן דעם עולם, שפילטס זיך נישט ארום מיט אזאלעכע הייקלע זאכן, ווייל טאמער טוסטו עס נישט ווי עס דארף צו זיין, טוסטו עס נאר פאר א סגולה, יענער האט אריינגערעדט, יענער זאגט ער האט געטראפן א דירה וועגן דעם און דעם. דאס אלעס איז הייליג, אונזער תורה איז הייליג, אבער איך וויל דיר זאגן איין זאך, ס'מוז זיין אויסגעהאלטן הונדערט פראצענט להלכה, ווען נישט ביסטו א רוצח ממש. און נישט נאר ס'וועט דיר נישט העלפן די סגולה, דו האסט נאך אומגליקליך געמאכט א פייגעלע מיט א נעסט מיט אלעם, און זי גייט ארום וויינעדיג. יעצט דאס אז דער אייבערשטער העלפט מיט וויינען און דורך דעם איז ער מקרב די גאולה, דאס נאר ווען ס'איז אויסגעהאלטן על פי תורה, ווען ס'איז נישט אויסגעהאלטן על פי תורה ביסטו נישט מקרב קיין גאולה, האסט סתם יענעם חרוב געמאכט. דאס האב איך נאר געוואלט צולייגן א הערה, מענטשן קאלן מיך אפ, אה, מקיים זיין מצוות שילוח הקן, ס'גיין שידוכים מיט מעשה'ס, איך, לאמיך דיר עפעס זאגן, איך ווייס נישט ווי אויסגעהאלטן ס'איז, איך גיי נישט צוברעכן יענעם א נעסט פון א פייגעלע, ווייל דו ווילסט מיר איינרעדן אז דא וועט גיין בעסער שידוכים צו אנדערע זאכן, און איך בעט דעם עולם, טוטס נישט די זאכן, זייטס נישט עוסק אין די ענינים. יעצט עס שטייט די וואך אין חומש כי יהיה באיש חטא משפט מוות אז א מענטש עט זינדיגן והומת מ'עט אים הרג'נען ותלית אותו על עץ די אלע וואס מ'האט געגעבן סקילה האט מען אים אויפגעהאנגען וועגן דעם די גוים האבן אויך דעם שתי וערב ווייל לויט די חזל האבן אים די אידן אויפגעהאנגען ערב פסח. ווייל ס'איז געווען חיוב סקילה. עניוועי, ס'איז דא א מעשה, דער אר"י הקדוש האט גע'דרשנ'ט, עס איז געווען די פטירה פון הרב משה קארדאווארע, האט ער געזאגט וכי יהיה באיש חטא, חטא הייסט א חסרון, מ'וועט נישט וויסן. פארוואס איז זיך דער מענטש געקומען משפט מוות, און והומת, זעהסט דאך ער איז יא געשטארבן, און ותלית אותו על עץ זאלסט עס תולה זיין אויפן עץ הדעת, נישט ער האט געזינדיגט, נאר דעמאלטס איז די פרשה פונעם עץ הדעת איז געווארן פאר די גאנצע וועלט נגזר געווארן מיתה. יעצט, דער אלשיך הקדוש זאגט אויפן פסוק אין איוב פרק לב ויחר אף אליהו, זאגט ער אז די גוטע פריינט פון איוב וואס האבן געקומען געבן חיזוק, די דריי חברים זיינע האבן געהערט אז איוב רעדט וואס מען טאר נישט ווייל ער גייט גרויסע יסורים, זענען זיי געווארן זייער גערעגט. און באמת איוב האט נישט פארשטאנען, ער איז געווען זייער א הייליגער מענטש, ער איז געווען סר מרע מיט אלע מעלות, פארוואס קומט זיך אים אזאלכע עונשים? איז די תירוץ איז אז ס'איז דא אזא זאך ווי גלגולים, דער אר"י הקדוש מיט דעם וואס ער האט דאס מגלה געווען האט ער אויפגעלאכטן אסאך וועלטן, ווייל מענטשן האבן אנגעהויבן צו פארשטיין קשיות וואס זיי האבן געהאט, האבן זיי געהאט תירוצים, ביסט נישט דא דאס ערשטע מאל. יעצט איוב האט געוויסט ער איז א צדיק און זיך געווינדערט פארוואס קומט אים אזויפיל שלעכטס, אבער זיי האבן אבער געזאגט זאלסט וויסן דאס וואס קומט זיך דיר שלעכטס דאס האט צוטון מיט פריעריגע גלגולים, יעצט דער אר"י הקדוש זאגט אז איוב איז געווען דער גלגול פון תרח, און פארוואס האט ער געמוזט דורך גיין די יסורים, זאגט ער צוויי זאכן, קודם ווייל ער האט געפייניגט אברהם אבינו, ער איז געגאנגען פארציילן פאר נמרוד'ן, און נאכדעם ווייל. ער האט אליין געדינט עבודה זרה. וויל איך זאגן אביסל פאר די טאטעס זאלן פארשטיין, דיין קינד איז נישט קיין טוי דו זאלסט אויסנעמען דיין כעס אויף אים. קומסט אהיים האסט א שווערן טאג, אויף וועם נעמסטו אויס דאס כעס? אויף די ווייב און אויף די קינדער, דאס ווייב לאזט זיך נישט נעמט מען עס אויס אויף די קינדערלעך נעבעך. און פאר דעם דארף מען באצאלן א פרייז. און נאכדעם ווייל ער האט געדינט עבודה זרה. און דעיס האט איוב געדארפט מען זאל אים מסביר זיין, דאס האט נישט צו טוהן מיט יעצט. אזוי זאגט דער אלשיך הקדוש אויפן פסוק איוב, דעם קאפיטל דארטן פון פרק ל' ב', ווי זיי זענען אים מסביר וואס דא גייט דא פאר. יעצט באמת. טאמער איז דא דער סוד פון גלגול וואס דער אר"י הקדוש האט אונז אזוי שיין מגלה געווען ס'שטייט נאך אין זוהר שטייט נאך פריער אבער על כל פנים דער אר"י הקדוש זאגט זייער אסאך סודות איבער דעם פארשטייט מען די גאנצע זאך פארוואס אמאל א מענטש ווערט געהארגעט ער ווערט פארברענט ער ווערט דערווארגן די מענטש טראכט קוק דער איז דאך געווען א צדיק. אבער טאמער קוקט מען אריין און מען ווייסט אז ס'איז דא פריעריגע גלגולים, קען זיין ער געווען מחיוב סקילה אדער שריפה אין א פריעריגן גלגול און יעצט דארף ער עס דורכגיין. וועגן דעם דארף מען וויסן מ'איז נישט דא ביי דאס ערשטע מאל. מען זאגט עפעס אז בעל התניא איז יא געווען א נייע נשמה. ס'איז דריי נייע נשמות געווען די לעצטיגע דורות. עניוועי, דער בן איש חי זאגט מיט דעם זייער א שיינעם טייטש. ער זאגט ס'שטייט אין פרשת ואתחנן בצר לך ס'עט דיר ווערן ענג ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת זאלסטו תשובה טוהן עד השם אלוקיך ושמעת בקולו כי קל רחום השם אלוקיך ולא ירפך ולא יעזבך זאגט ער בצר לך ס'וועט דיר ווערן שלעכט, דאס איז שוין אים צו פארשטיין פארוואס האט קומט דער עונש פאר מיר, דער איך בין דאך א וואוילער, פארוואס קומט פאר דעם צדיק דער עונש, ער איז דאך געווען א וואוילער. ענפערט ער דער חומש גראד, כי שאל נא לימים הראשונים אשר היו לפניך, און מען רעדט נישט פון יעצט אליינס, מען דארף מתקן זיין זאכן מיט גלגולים פריער וואס איז געווען לפניך, מיט פריעריגע גלגולים. און דעמאלטס וועסטו זען הנהיה כדבר הגדול הזה, עסטו פארשטיין וויאזוי עס קען זיין אז דו האסט געהאט אזא מין עונש אויף א זאך וואס דו ווייסט דו האסט קיינמאל נישט געטון די עבירה. וועגן דעם שטייט אויך ס'קומט ראש השנה זאל מען מתוודה זיין די אלע זאכן יום כיפור. אפילו זאכן וואס דו ווייסט דו האסט נישט געטוהן. ווייל עס קען זיין אין פריעריגע גלגולים האסטו עס יא געטוהן, אדער א חלק פון דיין שורש נשמה איינער האט עס געטוהן. יעצט מיט דעם קען מען צולייגן, שטייט וכי יהיה באיש חטא משפט מוות, וועסט נישט פארשטיין פארוואס ס'קומט זיך דעם מענטש הרג מ'זאל אים הרג'ענען, און זעהסט מ'האט אים געהרג'עט מיט סקילה שריפה און והומת, און מ'האט אים נאך אויפגעהאנגען אויכעט, און דער אייבערשטער טוט דאך נישט קיין שום משפט, וואס איז נישט חלילה אמת, איז ותלית אותו על העץ, וואס איז דאס עץ? על העץ איז זייער א פשוט'ע זאך, ס'ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש אז דער אייבערשטער טוט מיט א מענטש, ער פלאנצט אים איבער פיר מאל, געט פיר טשענסעס, איינמאל, נאכאמאל, נאכאמאל און נאכאמאל, אויב ער איז נישט מצליח אין די אלע פיר מאל, לאזט, שיקט ער אים נישט נאכאמאל אראפ. זאגט דער זוהר הקדוש א משל אזוי ווי א מענטש האט א בוים און ס'וואקסט נישט גוט אין די ערד נעמט ער עס ארויס און ער לייגט עס אהן פלאנצט עס איין ערגעץ אנדערש איז עץ מיינט איבערפלאנצן ביימער און דאס איז גלגול. דאס איז דער פשט, מען קען אפשר אזוי זאגן. יעצט דער חידא שרייבט אין ספר שם הגדולים. אז ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן, ער האט געמאכט א ספר חיי יהודה, ער האט געהייסן רבי יהודה אריה ממדינא, ער האט נישט געגלייבט אין גלגולים, איין טאג איז געקומען א שכינה און געזאגט ס'איז זיך געבוירן א קינד, ס'איז אלט זעקס חדשים און ער האט עפעס א ביטערע קראנקייט און ער וויינט טאג און נאכט. און זי ווייסט נישט וואס צו טון, די צדיק איז געקומען און איר געגעבן א ברכה, ס'דורך אפאר וואכן און דאס קינד האט געהאלטן פאר די גסיסה, זי איז געלאפן שנעל רופן דעם צדיק אז ס'זאל זיין א מנין, צוזאמגערופן מענטשן, בקיצור, און דאס קינד אליינס האט אנגעהויבן צו זאגן שמע ישראל השם אלקינו השם אחד א זעקס. חדשים'דיג קינד, און ער האט געזען אז דאס קינד איז אויסגעגאנגען מיט שמע ישראל. אזוי ברענגט דער חידא אז דער גרויסער צדיק דער רבי יהודה אריה ממדינא האט געזען יא ס'מוז זיין גלגולים פריער, פארוואס? קודם פארוואס דארף דאס קינד אזוי ליידן? גארנישט געזינדיגט, איז זעקס חדשים אלט.

בא קופערמאן האט אויך געשריגן א פיש שמע ישראל, אקעי לאמיר זאגן א יא. כ'בין צו אלעם מסכים, איין זאך בין איך נאר נישט מסכים אז דער סקווערע רבי רבי יעקב יוסף זכר צדיק לברכה איז געווען א שוחט וואס ער האט גע'שחט'ן א הינדל ביי כפרות און ס'איז ארום געלאפן דאס גאנצע שטעטל, האט דער סקווערע רבי געהייסן אז מ'זאל באגראבן דעם הינדל ווייל דאס איז געווען א הויעכע נשמה. יעצט איין זאך האט דער סקווערער רבי נישט געהייסן טוהן, אז מען זאל מעביר זיין דעם שוחט, ווייל ס'איז גארנישט קיין הויעכע נשמה, ער האט נישט געשניטן ביידע די קנה און די וויישעט האט ער אריין געשניטן ווי מען דארף נישט, און ס'האט זיך געוואלגערט פאר יסורים ביז ס'איז נעבעך אפגעשטארבן. סא עניוועי, כ'וויל ענק שוין נישט מער אויפהאלטן, כ'על ענק שוין לאזן גיין די וואך, האטס מיר אלע א לעכטיגן און א פרייליכן שבת כל טוב.